א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמיני. א חלק פון דעם שיעור איז נאך געמאכט געווארן אין ארץ ישראל. א גוט יאר, א פרייליך יאר, פרייליכן זומער, און יעדער זאל זיך האבן אויסגעבעטן אלעס גוטס, און יעדער זאל האבן זיך מדבק געווען א ביסל צום הייליגן בורא כל עולמים צו זיין תורה און צו זיינע מצוות, ס'איז מורא'דיג אזא הייליגער יום טוב. גייט, און ס'איז זיכער וויכטיג מען זאל זיך מיטנעמען עפעס. וויל ענק זאגן אזוי ווי גוט אלעס איז, ברוך השם, אזוי ביטער איז אלעס אויך, און איך וויל דעם עולם מאכן אוועיר. איך וויל אז דער עולם זאל וויסן ווי מען האלט. די ערשטע זאך וויל איך אז מען זאל וויסן. אז ס'איז ליידער דורך דאס געזעץ אין גאנץ קענעדע. אז מאריוואנא איז ליגעל, דאס מיינט אז דו האסט שוין נישט צו טון מיט די גאווערמענט גארנישט, דו קענסט ליגעל אריינגיין, דו באצאלסט פאר דעם ציגרעטל צוואנציג דאלער צו וויפיל זיי טשארדזשען, און דאס איז א קילער ווייל זיי זאגן אז ס'דאזענט פריי די ברעינס אוט אזוי ווי אנדערע זאכן. ווי עינדזשעל דאסט צו אנדערע זאכן צו קאוקעין אבער ס'טוט א מורא'דיגע זאך ס'מאכט דיך היי און נאן פילסטו דיך גוט נאן ווילסטו נאכאמאל צוקומען צו דעם היינעס און מ'דארף נעמען נאך און נאך און נאך ביז מ'ווערט אזוי צוגעוואוינט אז ס'אזוי ווי א ציגרעטל באט מינווייל יו געט אלל מעסד אפ און סקרוד אפ און דו קענסט נישט טראכטן סטרעיט און זיי זאגן אז פאר יונגע קינדער אין די טינעידזש יארן טוט עס יא אויס אפילו די ברעינס אויכעט פרייען אוט. און ס'איז ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר, און אז ס'איז ליגעל איז עס אן אומגליק, יעצט אין באסטן איז עס שוין אויך ליגעל, אין דענווער קאלאראדא איז עס שוין ליגעל באלד צוויי יאר, און ס'איז ליגעל, ס'גייט ווערן ליגעל אין ניו יארק אויך, יעצט איך וויל ענק זאגן וואס דאס מיינט אין קליין געלט איז אז ווען א איד גייט שיקן א בחור לערנען אויף מאנטריאל צו ס'איז ביי סאטמאר אין מאנטריאל צו ס'איז אין. טאהש, צו ווי ס'זאל נישט זיין. סאו בעיסיקלי טוסטו אריינשיקן דיין זון אין א לייבן גריב. עטס געדענקט די מעשה מיט דעם מארגענשטערן, דעם משוגענעם יואליש מארגענשטערן, זיין זון מ'האט אים געטאטשט אין סאטמאר אין די קאך, ס'איז אן אלטער בחור, און מ'האט גענומען קער פון אים, מ'האט אויכעט געגעבן דעם זון העלפ. און נאכדעם האט דער יואליש מארגענשטערן געהאלטן צו וויכטיג ארויסצוקומען וועגן מיין האטליין. משוגענער. עניוועי, דאס ווייזט אז מען קען זיצן אין א ישיבה און ס'איז א מורא'דיגער חורבן. ווייל וויבאלד מ'האט ליגעלייזד די דראגס קען מען דאך עס באקומען ליגעל. און ער האט עס. ווען ער ווערט היי קען ער צופאלן צו א צווייטן בחור, וואס נארמאל וואלט ער עס נישט געטון ווייל ער איז נישט אינגאנצן ביי זיך יעצט, ער איז היי. און נאן וועט ער זאגן עקסקיוז מי איך בין געווען היי, מיר טרעפן בחורים רעכטס און לינקס, איך זאג היינט איך בין קאנווינסט ווען א טאטע דארף אוועקשיקן א זון אין א דארמיטארי און ער קען אים נישט זען יעדע נאכט און זען ווי ער האלט, זאלט איר וויסן דאס איז סואיסייד, ענדערש צו גיין ארבעטן ווי ער זאל טון אזא נארישקייט ווי שיקן זיין זון אין א ישיבה, ס'איז ממש א חורבן. און אין די צייט וואס מ'איז געזעסן יעדער איינער, מ'האט געגעסן ברוך השם די מצות, געקייט און געגריזשעט ס'איז א מחיה געווען, בין איך געזעסן איך האב מודיע געווען פאר די אלע פירערס, די קהילה פירערס און פירערס פון גרויסע שילן, בין איך געזעסן גאנץ חול המועד אויפן טעלעפאן און יעדן איינעם מודיע געווען, איר זאלט וויסן דאס גייט געשען יעצט אין מאנ. אין קענעדע, כ'האב גערעדט צו מחנכים אין טאראנטא, כ'האב גערעדט אין גאנץ קראס קענעדע, און איר זאלט וויסן, מען מוז לייגן א מורא'דיגן דגוש אז די קינדער זאלן וויסן ווי דעינדזשערעס דאס איז, עד כדי כך אז איך ארבעט יעצט אז יעדע סקול, אזוי ווי ביי די פובליק סקולס איז דא סייקאלעדזשיסטס און סייקייעטריסטס, זאל מען אין די אידישע חדרים אויך מוזן האבן אזא מענטש, און ער זאל ארום גיין מסביר זיין אין יעדע קלאס, עוורי וואנס סאו אפען, יעדע פאר וואכן, וואס דאס איז דראגס, און די נעימס פון די דראגס, און וויאזוי ס'זעהט אויס, און טאמער נישט איז די גאנצע אידישע סיסטעם אין געפאר, ווייל דער גוי אין פאבליק סקול געבט אכטונג אויף דעם. און ביי אונז טאר מען דאך נישט רעדן דערפון, ווייל ס'איז דא אַכט און דרײַסיק רבנים ימח שמם וזכרם דר'ערד ליגערס, זיי גייען אונז איינטיילן וואס איז חינוך און וואס איז צניעות. און איצעלע פימפ וואס דער סאטמארע רבי דער דברי יואל האט אים ארויסגעווארפן פון די התאחדות ווען ער האט געהערט זיין ווייב איז א זונה א פראסטיטוט, און ער געהערט נאך גוטע זאכן אויף אים אז ער פעלטשעוועט דין תורות ער טוט וואס ער וויל, האט דער רבי געזאגט איך וויל אים ארויס, איז געקומען אודווארער רב אלס רחמנות האט דעם שייגעץ צוריק גענומען, ער וועט אונז איינטיילן וואס איז צניעות און ווען מען מעג רעדן און וואס מען מעג רעדן און ער וועט ארויס געבן בריוון אויף נחום ראזענבערג און ער וועט ארום גיין צו די רבנים און יצחק שטערן דער חולה רוח דער סעקס פריק ער וועט אונז לערנען וואס דאס הייסט קדושה וטהרה, סאו איך וויל ענק זאגן. איך ארבעט מורא'דיג שווער יעצט מען זאל אריינלייגן אין יעדע סקול, און יעצט וואס ס'וועט גיין זיין ליגעל אין ניו יארק גייט מען שוין אטאמאטיש האלטן די אלע פעיפערווארק ערלעדיגט אז מען זאל אריינלייגן איינעם וואס זאל לערנען מיט די בחורים וואס דאס איז פונקטליך דראגס, יעצט איך וואלט עס אויך געלערנט אויפן האטליין, אזוי ווי רבנים האבן דאך גע'אסר'ט דעם האטליין טאר דאך עס א בחור נישט הערן, ממילא אז ער טאר עס נישט הערן העט ער נישט וויסן וואס דא גייט פאר, כ'האב געמאכט מיט צוואנציג יאר צוריק א מקווה ביי חנא האלפערן, איז געווען דארטן בחורים וואס האבן געהאט קרעק, קרעק איז צוזאמגעמישט צוויי דראגס, ס'קאסט פֿינף דאלער און ס'ווערט היי אין צוויי מינוט, אבער ס'ברענט ארויס די ברעין, און איך האב געזאגט דעמאלטס פאר חנא'ן אויב דו רופסט נישט, די סקאטלענד יארד. גיי איך זיי רופן, האט ער נישט געהאט קיין ברירה, האט אריין גערופן, ער האט געזאגט ביי מנחה מעריב אז ווער ס'ווייסט ווער ס'האט עס געטון זאל קומען זאגן, ווען נישט וועט מען אריין רופן די פאליס. און ס'זענען געקומען צוויי אינגעלייט און זיי מאכן נישט קיין פרנסה און זיי האבן עס געשטופט פאר די קינדער. קודם געבן זיי עס אומזינסט, נאכדעם ווען די קינד ווערט שוין אדיקטעד דערצו דעמאלט איז מען אויף צרות. כ'וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, דער מצב איז שרעקליך, ס'לאזט זיך גארנישט זאגן ווי ווייט דער מצב איז געווארן שרעקליך, און מ'מוז זען צו טון צו די זאך, אזוי ווי ביי די סעקשועל אביוז, מ'האט געקענט טון מיט יעדן קינד וואס מ'וויל, ווייל קיינער האט דאך נישט געוואוסט וואס דאס איז. מען האט דאך ממש מען האט איגנארירט די קינדער, האט מיר היינט אויך פארציילט איינער אז ווען ער איז אהיימגעקומען ער האט דערציילט זיין טאטען אז איינער האט אים אין די מקווה געטוהן וואס ער האט מיט אים געטוהן, האט אים די טאטע געגעבן אזא פראסק זאגט ער אז דעמאלטס האט ער זיך אפגעשניטען די בארד און ער וויל נישט וויסען נישט פון אידישקייט און נישט פון זיין טאטען, ער זאגט ווען נישט דאס וואס ער האט אביסעל חיזוק פון מיין האטליין וואלט ער נישט געהאלטען אידישקייט אויך נישט. און ס'אלץ געקומען פאר אביוז, און יעצט גייט זיין אביוז מיט דראגס וועט זיין נאך ארגער.

ער האט עס נישט געגלייבט. רופט זיך אן דער אינגערמאן, וואס איז מיט ענק? וואס איז דאס געשען? האבן זיי געזאגט, מען האט אונז קיינמאל נישט, מען האט אונז מאלעסטעט, האט מען אונז נישט געזאגט וואס דאס איז, פארוואס דארף איך עסן מצה, פארוואס דארף איך עסן מרור, מען האט קיינמאל נישט געלערנט פון די זאכן, איך האב געזאגט, די קוריקולום פון די מיידלעך איז מער ווערט ווי די גמרא ביי די בחורים, מען האט נישט געלערנט מיט אונז גארנישט. געגאנגען יענער אינגערמאן האט מיר געזאגט, איך הער אויס דיין האטליין, איך האב זיי נאכגעזאגט דאס וואס דו האסט געזאגט, ט, צוויי דרשות האסטו געהאט פאר פסח, איינס פאר דריי וואכן צוריק און איינס פאר א וואך צוריק, כ'האב זיי פשוט נאכגעזאגט און געעפנט די אויגן וואסער א גרויסער הייליגער טאג דאס איז, און כ'האב נאכגעזאגט וואס איך האב געזאגט אפילו מ'איז אויף דראגס קען מען זיך אויסבעטן ביים באשעפער יעצט, און בפרט נאך אז ס'איז שביעי של פסח, שביעי של פסח ווערט געברענגט פון אלע ספרים אז אזוי ווי ביי ים סוף האט דער אייבערשטער געעפנט אלע זיינע טויערן און אלע זיינע ניסים און אלע זיינע מופתים, די זעלבע עפנט ער יעדעס יאר שביעי של פסח. און קינדערלעך אז עטס זענטס צובראכן, גייט זאגטס אויס תהילים, עס ווערט געברענגט ס'איז גוט פאר שידוכים פאר אנדערע זאכן, פאר פרנסה, זאגט ער זיי האבן זיך אלע אויפגעהויבן אבל וחפוי ראש און געזאגט דו ווייסט דו ביסט גערעכט לאמיר גיין זאגן תהילים אפשר וועט דער אייבערשטער אויף אונז אויכעט רחמנות האבן, זאגט ער די יונגעלייט זענען העלפט פון זיי זענען מיט ווייסע זאקן און קיין איינער פון דארטן וואס איז געווען האט זיך נישט געטאטשט די בארד, קיין איינער נישט. אונז זעמיר געווען ביזי מיט אלע שטותים אז מען נעמט אין ארץ ישראל אין מיליטער, און מ'איז ביזי מיט די שטותים און מיט יענע שטותים, און דער סוף נאך די אלע שטותים האט מען מיט אונז פארגעסן צו לערנען אמונת השם און ייחוד השם, און איך בין געווען אזוי פארנומען כ'האב געוואלט ארויפלייגן אפאר ווערטער פאר שביעי של פסח אויכעט, הגם כ'האב שוין געלייגט מיט אפאר וואכן פריער, אבער כ'האב געקלערט כ'וועל זאגן אפאר ווערטער, כ'האב נישט געקענט צוקומען. איין מינוט צייט, כ'האב געהאלטן אז מ'דארף מודיע זיין פאר גאנץ קענעדע, און ברוך השם יעדער, ס'האט ביי יעדן געמאכט א רושם, און זיי האבן געזאגט זיי גייען טוהן אין דעם זיי האבן אפילו נישט געוואוסט אז מ'האלט שוין דא אז ס'איז שוין ליגעל, אז טרודאו דער פריים מיניסטער האט עס גאר ליגעלייזט, און מיט גאנץ קענעדע מיט איין מאל, אפילו אמעריקע טוט נישט אזא רציחה, און מ'טרייט אויס קודם צ אנדערטהאלבן יאר דארטן אין דענווער, און יעצט האט מען עס אריינגעברענגט אויף באסטן, ביז ס'וועט אנקומען אויף ניו יארק. ס'ממש איז א שרעק וואס ס'גייט פאר רבותי מ'מוז אנהייבן צו עדיוקעיטן די קינדער יעצט, ס'דא זונות אין די גאס אויכעט מ'קען דאך נישט אפ'הרג'ענען אלע זונות ס'א מציאות אז ס'איז דא נאר וואס טוט מען מ'עדיוקעיט די קינדער מ'זאגט אז זי איז א זונה מ'טאר נישט און נישט אויסגעהאלטן על פי תורה און נישט אויסגעהאלטן על פי געזונטהייט און די זעלבע געווען מיט די משכב זכר חברה מ'האט עס אויסגעלערנט פאר די קינדערלעך ס'איז יו שוד נאט לעט עניבאדי טאטש יו ס'האט מיר פארציילט אויכעט די וואך איינער. אז זיין זון איז געגאנגען אין מקווה און ס'איז געקומען א חזיר האט ממש האט אים אנגעכאפט די זאך, האט יענער געזאגט לאמיך דיר אויך אנכאפן און ער האט אים אנגעכאפט די ביצה און ער האט עס אזוי צוקוועטשט און יענער האט געמאכט קולי קולות און ער איז ארויסגעלאפן פון די מקווה, דעס אינגל וואס האט עס געטון איז מסתמא א עלף צוועלף יעריג אינגל, דו דארפסט דיך נישט לאזן פון יענעם, יור נאט היער פאר דיס. יור נייס און קיוט און יונג, באט יור נאט נאאיוו און סטופיד, ווייל איך האב דיך אויסגעלערנט, און דאס וויל איך ענק זאגן, מען גייט דארף אנהייבן יעצט א נייעם חינוך, וואס דאס איז דראגס, וויאזוי דאס זעט אויס, ס'איז דא פון די גאווערנמענט גענוג קוריקולעמס, און איך האף צוביסלעך ארויפצולייגן אויף מיין האטליין אויכעט, און אפילו אויף מיין בלאג, איך האלט דאס איז פונקט אזוי וויכטיג ווי צו לערנען גמרא תוס' מיט א קינד, ביקאוז די גאס איז פילד מיט דעינדזשער. אין ארץ ישראל ווי מען שיסט די באמבעס טוען זיך די קינדער אן מעסקס, מען דארף אויסלערנען די קינדער ווי אזוי מען קען גיין סעיף אין די גאס מיט די אלע דראגס, און דאס גייט יעצט געשען, כ'האב אומגעברענגט אויף דעם דריי גאנצע טעג חול המועד, כ'האב נישט געהאט נישט קיין טאג און נישט קיין נאכט, געווען ביזי טעלעפאנירן, טעקסן, פעקסן, וואס דו ווילסט האב איך געטון, כ'בין אפילו אראפגעגאנגען, ס'איז געווען ערב יום טוב, פונעם צווייטן טאג, סטייטש זונטאג, בין איך אראפגעגאנגען ביז מאנהעטן, דארט איז דא א פלאץ וואו כ'האב געדארפט ערלעדיגן גרויסע פאוסטערס, אלעס האב איך ערלעדיגט ברוך השם, פארוואס? ווייל אז די קינדער גייען ארויס מארגן, עס הייסט א טאג נאך יום טוב אין די גאס, און זיי האבן נישט קיין שוץ און דעי נאו נאטינג וואטס גאוינג אן, דעמאלט ס'וועט זיין רחמנא לצלן, און מ'ארבעט יעצט אז אין יעדע תלמוד תורה זאל עס זיין, און די טאטעס מוזן צוהעלפן, עטס דארפטס.

עניוועי, איך האף נאך צו געבן א שיעור, א פעסטן שיעור מיטן אייבערשטנ'ס הילף, וואס מען נעמט ארויס פונעם יום טוב, ס'וועט זיין א לאנגע שיעור, מסתם נישט די וואך ווייל איך בין ביזי יעצט, און איך גיי יעצט אויכעט פארן, איך פאר אויף קענעדע, ס'איז דא ראש ישיבות וואס זיי ווילן מיט מיר רעדן, פארשטייסט, די סאקמערער חיות האבן געמיינט זיי מיך לייגן אין חרם, און ס'וועט זיך טענה'ן אזוי ווי די אלע וואס זיי האבן געלייגט אין חרם, וועמען זיי האבן געלייגט אין חרם האט מצליח געווען, און איך האב ברוך השם אויכעט מצליח געווען אין מיין פיעלד, דאס וואס איך טו. און עטס קענטס נישט מצליח זיין ווייל עטס זענטס פעיקערס ליגנערס און בלאפערס, כ'מיין משמרת הצניעות האט געטוהן מער דעמעדזש פאר כלל ישראל וויפיל היטלער האט געטוהן אין זיין צייט, ס'איז דא טויזענטער און צענליגע טויזענטער אפגעהארגעטע קינדער וואס די טאטעס און די מאמעס האבן קיינמאל קיין נחת נישט זעהן פון זיי, כ'האב באקומען א ריפארט יעצט פון פלארידע אויך, איך באקום דאך ריפארטס פון איבעראל, איר ווייסט ס'איז געווען דארטן זאגן זיי אפשר צוואנציג בחורים, זיי שעמען זיך שוין נישט צו גיין אן א קאפלעך אויך נישט. זיי זענען געגאנגען אין פלארידע אן א קאפל, זיי האבן גערעדט א היימישן אידיש און אריין אין מעקדאנעלדס, געפרעסן בורגערס, חמץ אין פסח, נבילות און טריפות, דעי ווערנט איווען אימבערעסט, איינער האט מיר געזאגט, ער האט מיך אפגעקאלט זאלסט וויסן איך בין צוגעגאנגען צו זיי, איך האב צו זיי געוואלט רעדן זאגן זיי אונז עס איז שוין טו לעיט, רעדן האסטו געדארפט רעדן צו אונז פאר מען האט אונז מאלעסטעט אדער פאר מען האט אונז ארויסגעווארפן פון די ישיבות און פון די תלמוד תורה'ס, אונז וויל מיר גארנישט וויסן פון אידישקייט, און ווער האט עס געטון? די הנהלה. איך רעד א לענגערע שמועס שפעטער, איך וויל עס נאר אריינלייגן דא אין די היילייטס, ס'איז דא דער רב ראזענבלום וואס ער יעצט געפייגערט ווי א הינט, א חיה און א הינט, דער עולם האלט ער איז געווען א גרויסער צדיק א ראש ישיבה, מען וועט זאגן הספדים, מען וועט אפשפארן גאנץ בארא פארק, דער רשע איז רעספאנסיבל פאר זיבעציג אדער אכציג פראצענט פון די גאנצע משמרת הצניעות קאראפשען, זיי האבן אים גענוצט. הערשל קלאר מיט די אלע משוגעים פלעגן גיין צו אים, און יא און אזוי און אזוי, יא מען זאל אזוי זאגן, און דער ראש ישיבה און ער הייסט דאך א פרומער, ער האט אפגעהארגעט, ער איז קיין מנהיג נישט געווען, ער האט געדארפט זיין א פיש סוחר ענד דעטס איט, און היינט איז ער געווארן דער גרויסער צדיק ראשקע באגאשקע באגאשקע, א דר'ערטליגער, איך האב דאך אויך געהאט מיט אים צו טון, מען האט מיך געלייגט אין חרם, האט ער מיך געקאלט זיין גבאי אז איך זאל אויפהערן מיטן האטליין ווייל דאס איז מנוולות, דאס ברענגט אראפ די יוגנט. עס האט אראפגעברענגט די יוגנט, איר האט אראפגעברענגט פופציג יאר וואס איר זענט געווען ראש ישיבה האט איר אראפגעברענגט די יוגנט, איך האב אראפגעברענגט די יוגנט? יו שוד בי עשעימד אוו יורסעלף ברוך המקום שהרגו שאין לו משוא פנים, ער זאל נאך צונעמען נאך דעם סקולענער שייגעץ, ער זאל נאך צונעמען מאטעלע דעם שייגעץ, און די אלע אלטע חזירים זאל ער נעמען אויף יענע וועלט, אונז ברויך מיר זיי דא נישט האבן אונז קען מען מיט זיי נישט מער האנדלען. זיי האבן אפגעהארגעט די יוגנט, און ער מעג מיטנעמען סרול האגער אויכעט. עניוועי, דאס איז נאר געווען אביסל צוגעלייגט. גערעדט, ווייל איך קען נישט מאכן אין איין מינוט דעם גאנצן האטליין, איך האב זייער אסאך ארבעט, אבער איך וויל זאגן די היילייטס איז, אז מען ברויך גרויסע ישועות, און קיין שום טאטע זאל נישט נעמען גרינג וואס איך זאג, כאטשיג די סאקמערע קאקמערע אייזלען ווילן דיך אלץ מאכן ליליליל יעדער טאטע זאל אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער, און מען זאל פארלאנגען ביי די הנהלה אויכעט, מען זאל פארלאנגען אז יעדער ישיבה זאל האבן איינעם א פראפעשענעל וואס ער זאל לערנען די קינדער וועגן דראגס, און טאמער האט עטס דאס נישט, עט זיין ביטער די ענדע ווי אזוי עס עט זיך אויסלאזן מיט ענקערע קינדער. שוין, יעצט גייען מיר ווייטער. יעצט אויסער דעם וואס ער האט ארויסגעווארפן אסאך בחורים און ער האט געהאט א שמוציגע שפראך צו בחורים, ער האט דיגרעידעט און דיפעימד יעדן, א ראש ישיבה האט ער געדארפט זיין? געהאט. א פיש סוחר, דאס האט ער געדארפט זיין. האק די קעפ אין די פיש. יעדן בחור וואס ער האט ארויסגעווארפן האט ער געהארגעט אויף טויט. און ער דער שיינער איד איז געגאנגען זיך פרעגן עצות ווען וויאזוי מיט משמרת הצניעות מען קומען פרעגן ווי אזוי מען טוט נחום ראזענבערג אונטערברענגען ער לאכט זיך דאך אויס. האט דער גבאי אפגעקאלט, איך קען טרייען, פאבירן מען זאל אראפנעמען דעם חרם, זאג איך אים דו ווייסט ווי שטאלץ איך בין אז ס'איז דא א חרם? דו האסט אן השגה? רבי לעזער הגדול האט מען אויך געשטעלט אין חרם, איך בין שטאלץ מיט דעם, דעי דיד איט פאר א גוד פורפעס, און נאכדעם דעם רב שלעזינגער דער איידעם פון רבי הלל קאלאמייער, אים האט מען דאך אויך געשטעלט אין חרם, סא בקיצור ס'איז דאך דא א גרויסער עולם וואס מענטשן וואס זענען אלו הם הנחרמים, איך ברויך ער זאל אראפנעמען חרם? זאל ער נישט אראפנעמען. איך האב אים געוואלט אונטערשטעלן אז איך זאל קומען צו אים און ער ער איך גיי נישט איך האב מיך אויסגעלערנט שולזאן דער בהמה איז געגאנגען צו משה טעראריסט נעמען געלט איך גיי נישט איך ברויך נישט ענקער געלט איך וויל נישט עטס זאלטס אראפ נעמען דעם חרם עטס זאלטס האלטן דעם חרם אזוי לאנג ווי ס'עט ענק זיין באקוועם עס צו האלטן און ביי די וועי איך האב ענק אלע צוריק געלייגט אין חרם די אלע וואס האבן געהאט א שייכות דערמיט די זענען אין חרם. איז במילא יעצט איז ער געשטארבן וועט ער ווערן א היראו א קדוש ראש ישיבה פופציג זעכציג יאר, נעמטס אקאונט וויפיל בחורים ס'מען האט ארויסגעווארפן פון די ישיבה און וויפיל זענען ארויס לתרבות רעות און נעמטס אן אקאונט וויפיל בחורים מ'האט אויפגעשטעלט צו אידישקייט וועסטו זעהן די נאמבערס ס'עט דיך ווערן שלעכט און ווען עטס זענטס אים מספיד זאלט עטס זאגן דאס אויכעט קען זיין ער איז געווען א הורג נפש בשוגג ווען ער האט ארויסגעווארפן א בחור עטס האטס נאר נישט געכאפט און מיר מוזן זעהן וואס מ'טוט יעצט יעצט מיר גייען ווייטער. אינטערעסאנט, איך האב אים ארויפגעלייגט אויף מיין האטליין פאר צוויי וואכן צוריק, ס'נאך נישט אנגעקומען ארויפצוגיין, איך האב נישט געוויסט אז ער עט יעצט אפשטארבן, איך האב אים נאך ארויפגעלייגט פאר ער איז געשטארבן, איך האב געהאלטן ער איז א לאו-לייף פאר גארנישט, אינטערעסאנט אז ער איז יעצט אפגעשטארבן אויכעט, עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. דער איצעלע פימפ איז דאך אזא דורכגעפוילטער שייגעץ, א רשע. אפגעטון כל דבר אסור. איצעלע, האסט גענומען אכט און דרייסיג רבנים און האסט געהייסן זאלן אונטערשרייבן, דו מיט יצחק שטערן, דו האסט אבער א פראבלעם, האסט געדארפט איבערלאזן צוועלף אויף דעמאלטס, און נאך צוועלף אויף א שפעטערדיגע צייט, און נאך צוועלף. יעצט מ'איז מבזה א תלמיד חכם, דארף מען דאך אויכעט נעמען עקשן, ניהאר? נאר דאס איז ביי אונז נישט דא. ביי אונז איז נישט דא קיין תלמידי חכמים. וואס? ביי אונז איז דא אזוי, ווער ס'גייט מיט די סאטמארע שיטה אריין אין די וואנט אריין, דער איז דער צדיק הדור. אפילו ער געקענט בועל זיין א זיין שוועגערן, ער קען יוצא זיין דעם גאנצן עולם אין הונדערט פינף און זעכציק קליימער, און דער וואס ס'וויל זיך נישט לאזן פון די משוגעים, דער ווערט גאר דער שייגעץ. סאו האטס דאך נישט קיין רבנים עניוועי, האטס אפאר זלמן לייב פיליפלעך מיט אפאר חזירים מיט זלמן לייב'ס ברידער, זלמן לייב פיליפ'ס ברידער, דעי זענען ענקערע גרויסע מענטשן. עניוועי, פארטס ווייטער, פארטס נישט גוט. דער פלג ירושלמי איז דאך אויך א נערוון קראנקער דער אויערבאך, מען האט יעצט איינגעזעצט די גרויסע אנפיהרערס, עטס מיינטס די מדינה גייט זיך לאזן פון ענק? עטס זענטס ליגנערס, פארקויפט דא דעם עולם צבא צבא צבא, דרייטס נישט קיין קאפ, און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, די בחורים וואס דרייען זיך אין א ישיבה זיי ברענגען אום די צייט, וואלטן געדארפט זוכן א דזשאב, איינער יעצט ארויס פון צבא, געווען א צופלויגענער משוגענער, זיי האבן אים אויסגעלערנט צו זיין א מענטש. יעצט נישט וואס איך זאג אז מען זאל גיין אין צבא, אבער וועיד ע מינוט, יענער נעמט דיך נישט, מאכט משוגע די גאנצע וועלט ווייל מען דארף כאפן אפאר טאלער פון אמעריקע. וויאזוי זאגט טראמפ, דער'ס א ניו שעריף אין טאון. די גארביטש שענקער איז פיניש, גייט זוכן פרנסה. שא, זאל מען גיין ווייטער. כ'האב אויך געוואלט זאגן פארן עולם אז די מצב ווערט נאך ביטערער ווי מ'מיינט, אין ארץ ישראל איז עס אויך שוין ליגעל. כ'ווייס נאר נישט פונקטליך דעם דאטום צו ס'איז שוין ליגעל געווארן, צו ס'וועט נאך דויערן אפאר טעג. דאס מיינט אז דו שיקסט דיין זון אין ישיבה אדער דו שיקסט דיין טאכטער אין סעם, זאלסטו וויסן ס'איז צרות ווי א בארג, ווייל דאס מיינט אז מ'עט ארונטערווארפן דארטן ציגרעטלעך, און עט די ענד אוו די דעי עט ס' אהיימקומען גערעיפט און אווערדראגד, און איים טעלינג עוועריבאדי, פליז! ס'פארט יעצט זעקס פליגערס די קומענדיגע וואך, אלץ מיט מיידלעך אין סעם. מיט על אל פארן זיי אלע. וואו שיקסטו דארטן דיינס א קינד? דו האסט דאך אליינס געזען וואס איז געשען מיט דעם מייזעלס, ראביי מייזעלס. ער פלעגט נעמען קינדער, די יונגע מיידלעך ארויס, ער פלעגט זיי געבן צוויי דריי פארטאגס קאפי ביי זיך אינדערהיים, ער האט געטון מיט זיי כל דבר אסור, און עט די ענד אוו די דעי האט מען אים צוגעשפארט. ס'הייסט ער טאר נישט האבן מער מיטן מוסד גארנישט, אבער אונז קעמיר זיך נישט גיין שלאגן מיט דראגס. און מיט יעדן איינעם, עספעשלי ווען זיי האבן נישט קיין עדיוקעישאן. יו העוו טו סטארט טיטשינג יור טשילדרען וואטס גאוינג אן אין די סטריט, און דו מוזט זאגן פארן קינד ס'זאל זיך וואטשן, הער אויס, יעדע מיידל קען מאכן סעקס אויכעט, באט איף יו טיטש הער רייט, און דו לערנסט אויס איר מיט אביסל יראת שמים, דען שי וואודענט דו איט ביפאר שי געטס מעריד, און די זעלבע איז מיט די דראגס, יעדער קען זיך צוריקהאלטן פון די תאווה. ווען דו טוסט עס שוין א יאר צוויי דריי ביסטו שוין אזוי עדיקטעד אז מען קען דיך שוין נישט אפילו אפטיילן דערפון, באט ביפאר דעי גענע סטארט און ס'וועט נאך זיין א שוגג, ביקאוז דעי דאונט קנאו, פליז מעיק יור טשילדרען עוועיר, און כ'בעט יעדן לאמיר דא מאכן סעמינעריס, דער'ס נאו ריזן צו פארן אויף ארץ ישראל, דארפסט האבן היברו טיטשערס? ברענגס אויף אמעריקע, דער'ס נאו ריזן פאר אלל דיס. שוין, יעצט זאל איך גיין ווייטער? די מצב ווערט ארגער ביי די מינוט. כ'האב שוין גערעדט אמאל, מערערע מאל, וועגן גרים, דא זאגט די גמרא קשים גרים לישראל כספחת, און דא זאגט די גמרא אז די גאנצע גלות וואס אונז זיץ מיר כדי ס'זאל זיך מתוסף זיין אויף אונז גרים, ס'זעהר שווער די אלע זאכן צאמצושטעלן מיטאמאל. לאידך גיסא כ'האב געזעהן הרב הצדיק ר' אברהם לייטנער זכר צדיק לברכה, ס'איז געקומען א שמחה פון א גר, איז ער געווען אויסער זיך, ס'שטייט אין תורה ואהבתם את הגר, און הרב הצדיק ר' מאיר וועבערמאן פלעגט זיין, זיי פלעגן אין דעם עוסק זיין צו טאנצן, נישט צו מאכן גרים חס ושלום, נאר צו טאנצן אלעס, פלעג איך אייביג זאגן פאר ר' אברהמ'ן, ס'שטייט טאקע ואהבתם את הגר, ס'איז דאך אבער דא א פסוק ואהבת לרעך כמוך, איז במילא די גאנ. גאנצע אהבה וואס דו האסט צום גר, דער איז סאמטינג ראנג וויט דעט, ביקאוז אויב דו האסט טאקע ליב האבן דעם גר, פארוואס דיין ברודער איז ביי דיר נישט אזוי וויכטיג? יעצט, ר' אברהם פלעגט האבן מורא'דיגע חומרות אין הלכות ציונות, אזוי ווי אונז האמיר חומרות אין מיט די טמא'נע כלים ווי מען רופט עס, אז ווער ס'האט עס איז זיין קידושין נישט קיין קידושין, קען זיין זיין ביאת איסור איז נישט קיין ביאת איסור אויך נישט אויב ער האט די טמא'נע כלים, איך ווייס נישט, די רבנים זענען דאך משוגע. באט לאמיר זאגן אז זיין ביאה איז יא א ביאה, און אז ס'א ביאת איסור איז עס יא א ביאת איסור, אבער לאמיר נישט אריינגיין יעצט אין דעם. אבער ווער ס'האט די טמא'נע כלי האט א פראבלעם. איז ביי הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער פלעגט זיין די זעלבער פראבלעם ווען איינער איז געווען פארכאפט אין ציונות וואס מ'האט געוויסט. ער פלעגט זאגן מ'טאר נישט ניצן פאר עדי קידושין וכדומה. ס'מורא'דיג וואס דא גייט פאר. ס'דא יעצט אין ארץ ישראל א מעשה וואס. ס'איז געקומען א עולה רוסיא, איז ארויפגעקומען פון רוסיא, זי האט געהאט חתונה געהאט, זי האט געהאט א סיוויל דיווארס, דא האט זי חתונה געהאט געהעריג נאכאמאל, דער רב האט עס נישט אויסגעטשעקט געהעריג, און זי האט שוין געהאט א קינד, זי איז שוין געווען פרעגנעט, שוין געהאט א קינד, און מ'איז געוואויר געווארן אז זי איז גאר אן אשת איש, האט בית דין די רבנות האט מתיר געווען די ממזרים, ביי זיי איז דאך שוין אלטע זאך אז זיי מתיר'ן ממזרים, אונטער וואסערע היתר האבן זיי עס מתיר געווען, אז זיי האבן געטראפן. איין קרוב איז געווען עדי קידושין, ממילא איז די קידושין נישט קיין קידושין, און זיי האבן אויך געטראפן איינעם וואס ער איז א בעל עבירה, און ממילא איז זיין עדות נישט קיין עדות. יעצט, איך זאג ענק דעם אמת, ר' משה פיינשטיין זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, ווען ס'איז געקומען אזא ענין פון א גט און קידושין, פלעגט ער אייביג פארדעקן די אז די עדות זאלן נישט זען די קידושין, און ס'איז נישט געווען קיין געהעריגע קידושין, האט מען אים אמאל געפרעגט פארוואס? האט ער געזאגט ווייל טאמער זיי וועלן נישט נעמען א געהעריגן גט וויל ער נישט זיין דער שדכן אז עס זאל זיין אן אשת איש. יעצט אין דעם איז געווען א גרויסע מחלוקת, עס איז געווען דא רב הענקין א גרויסער גאון, ר' משה האט זיך גערעכנט מיט אים, ער האט געהאלטן אז אויב מען זעט א מאן און א פרוי זענען זיך מייחד לשם צו גיין וואוינען, אפילו א גוי זעט עס אפילו א נעיבער זעט עס, איז די קידושין קידושין דאורייתא. אזוי האט ער געהאלטן, ווייל ייחוד, און בפרט ייחוד לשם ביה, הייסט קידושין דאורייתא. ער האט אין זיין ספר, רב הענקין האט א ספר, האט אין דעם עטליכע תשובות, און ער האט געהאלטן אז אין דעם איז ר' משה נישט גערעכט, דו קענסט נישט עוואוידן די זאך אז יענער זאל נאכדעם נישט ווערן קיין זונה אדער וואס, געסט קידושין איז עס קידושין. נישט. ס'איז געווען אמאל א צייט ווען מען פלעגט נישט צוריק קומען פון מיליטער און ס'איז געווען אסאך עגונות האט מען געגעבן א קידושין על תנאי אז. אזוי ווי ביי דוד המלך האט מען געגעבן א גט על תנאי אז ער קומט נישט צוריק איז ער גע'גט פון יעצט. ס'איז געווען דא רבנים אין אמעריקע מען האט עס געגעבן פאר ווארלד וואר טו און רבנים דא אין אמעריקע מען האט ארויס געגעבן א גרויסן חיבור אז אין קידושין על תנאי מען קען עס זעהן אין די לייבערי איז עס דא אין די טמא'נע כלי קען מען עס אויפמישן קיינער האט נישט געהאלטן אז מען מעג דאס טון. עניוועי, איז למעשה איז אנגיין די רבנות זיי האבן יעצט מתיר געווען אן אשת איש, גארנישט, אה, ביי זיי איז דאך עניוועי גארנישט, איז דאך גארנישט גארנישט, די גאנצע תורה איז דאך נישט מחייב גארנישט, איז נאר אויף אזויפיל מחייב אז אלע זענען גנבים זיי האבן גע'גנב'עט געלט פון הכשרים און פון דין תורות, אה, יעצט ווייס איך וואס ס'גייט פאר, ס'דא יעצט. איבער הונדערט און פֿופֿציק פרומע אידן אין די בית האסורים, און מען זוכט יעצט ווער ס'זאל פירן פאר זיי די סדרים, ער מוז זיין דווקא א בחור, און ער מוז האבן אסאך תנאים, זאג איך זענטס משוגע, עטס דארפטס האבן בחורים זאלן פירן אין בית האסורים? יור אלל קרעיזי, יור אַוט אוו יור מיינד, עטס האטס לעיזער בערלאנד, עטס האטס אזאלעכע קאנאנען תלמידי חכמים, עטס דארפטס האבן אז זיי זאלן, איי סיך וואס, רבותי סטאפ די נאנסענס, עניוועי. איז למעשה איז לאמיר צוריק קומען צו די פרשה פון די גרים איז די גרים נעמען א גרויס פלאץ אין כלל ישראל ווייל היינט איז דא זייער אסאך גרים איוואנקע טראמפ איז א גיורת זי איז א גיורת ווי איך בין א גר צדק. אז זיי עסן טרייפע זי מיט איר מאן. אין אלע רעסטאראנטס אין וואשינגטאן. און זי גייט מוראדיג צניעות'דיג אנגעטון אזוי ווי א עכטע אידישע טאכטער דארף גיין בלשון סגי נהור. און. פרייטאג צונאכטס ווען מען האט אינארגערעיטעד איר טאטן איז זי געפארן, די שאלה איז ווען זי האט געצינדן די ליכט, מסתם נאכן אינארגערעישאן, ס'איז גארנישט, ס'איז געווען א האשקע שידוך, זיי האבן זיך ליב געהאט, ער איז א מיליאנער, זי איז א מיליאנערקע, האט מען געמאכט א ריזיגן שידוך, פארוואס נישט, איי דער איז א איד דער איז א גוי, אויף דעם איז דאך שוין דא אן עצה, מען נעמט א רב ווי ראביי לוקסטין, זייער א פרעסטידזשעס ראביי און א מגיד שיעור אין ישיבות, און גארנישט, און ער געבט א מאך, א כאפ אן, און ער געבט א זאג אז ס'איז א גוטע. גיור און שוין, און ממילא קענען זיי לעבן העפילי עווער עפטער. אזוי זעהט היינט אויס דאס גאנצע אידישקייט. שוין, יעצט צוריקצוקומען צו די פרשה פון די גרים. דא שטייט קשים גרים לישראל כספחת, און דא שטייט אז וועגן דעם זעמער אונז אין גלות, כדי ס'זאל זיך נתוסף ווערן אויף אונז גרים. וויאזוי ארבעטן די צוויי אינאיינעם, וועל איך ענק מסביר זיין. ס'איז דא א זאך וואס אין שולחן ערוך שטייט קלאר ארויס מ'פרעגט א גר פאר ער קומט זיך מגייר זיין, קודם זאגט מען אים אונז זעמער צו צושלאגן און צו צוהארגעט א פאלק וואס יעדער וויל אין צימער אומברענגען, קוק למשל היינט, ס'איז דא א מדינה פון פינף זעקס און זיבן מיליאן מענטשן, העלפט זענען אראבער פון דעם, סאו פיגער אויס וויפיל אידן דו האסט דא, און. שטעל דיר פאר, און ס'זיצן די א האלבן ביליאן אראבער ארום די מדינה, און זיי ווילן עס אונטערברענגען, פארוואס? דשאסט ביקאז דו ביסט א איד? זאגט מען דעם גר, וואס פעלט דיר דאס אויס? וואט דו יו ניד אלל דיס פאר? נאכדעם דארף מען פרעגן צו ס'איז נישט לשם אישות, אישות מיינט דעי פעל אין לאוו, דעם דארף מען פרעגן צו ס'איז נישט לשם ממון, ווייל ער האט געלט, עניוועי, די אלע זאכן איז יעצט נישט וויכטיג באריכות, אבער די תמצית איז, אויב איינער איז זיך מגייר לשם עפעס א זאך א זייטיגע זאך, איז די גיור נישט קיין גיור, ביקאוז אלל איט איז איז אז ער האט זיך מגייר געווען און דעטס איט. ס'האט געהאט סטרינגס אטעטשט ווי מ'רופט עס אן. א מענטש האט אמאל געזאגט, ווען מ'האט חתונה איז עס אזוי ווי א טי בעג. קודם איט מעיקס סענס, א טי בעג מעיקס סענס. נאכדעם זעהט מען ס'איז סטרינגס אטעטשט, אלעס האט סטרינגס אטעטשט. און נאכדעם זעהט מען דעט יו פיינד יורסעלף אין א לאט אוו האט בוילינג וואטער. דאס איז מערידזש. די זעלבע איז אויף גרים מיט גיורת'עס אויכעט. עניוועי, איך האב ענק אמאל פארציילט אז איך בין געפארן אויף פארטא ריקא. וואס בין איך געפארן דארטן? ווייל ס'איז געווען עפעס צוויי הונדערט גרים וואס האבן געמאכט א מאוומענט אז אזוי ווי אונזערע זיידעס זענען דאך געווען אנוסים אין ספעין איז במילא זעמער דאך אונז אלע אייניקלעך פון אידן. נאר נישט געקענט האלטן אידישקייט ווייל ס'איז געווען רדיפות הדת. במילא האבן זיי זיך מיישב געווען אז זיי ווילן ווערן אידן. שוין, ס'איז דא איין רב ברוין, וואס זיין טאטע האט געמאכט דעם קיצור, דעם אויף אויפן קיצור שולחן ערוך האט ער געמאכט א פירוש, א גרויסער גאון צוזאמגענומען, צו זיין טאטע האט עס געמאכט צי גאר ער אליין האט עס געמאכט דאכט זיך מיר, כ'בין שוין נישט זיכער היינט, כ'געדענק נישט, למעשה גאוס בעק טען יערס, און דער ברוין האט מיך גערופן איך זאל זיי מאכן א מקווה. שוין, איך פאר אראפ, און איך וויל זיי מאכן א מקווה, פרעג איך זיי, אבער איך פארשטיי נישט, אויב די טעם איז ווייל דיין זיידע איז געווען א איד אין שפאניע וועגן דעם מוזטו זיין טראדישען א איד אויכעט, נו אויב אזוי, דיין טאטע איז דאך זיכער געווען א קאטאליק. נו, אפשר זאלסטו האלטן דיין טאטנ'ס רעלידזשען אויך? האבן זיי געזאגט, ביי אונז איז טאקע דא, צווישן די צוויי הונדערט גרים און גיורות, איז דא בערך צוואנציג דרייסיג פראצענט מענטשן וואס זיי האלטן טאקע מען זאל גיין סיי מיט א צלם און סיי מיט א מגן דוד, אזוי איז געט מען למען ינוח שורך וחמורך וכל אשר לרעך, איז פארן זיידן טוט מען גוט און פארן עלטער זיידן, און ס'איז א מחיה. שוין איך האב דאמאלס זייער שטארק מוסר געזאגט פאר דעם רב ברוין, ער האט זיך מגייר געווען, און האט עס אריין געברענגט אז זיי מוזן זיין אידן, ווען זיי זענען גוים מאכן זיי זיך א לעבן, ס'פעלט זיי גארנישט. ער איז אבער א גרויסער תלמיד חכם און ער האט זיך נישט געלאזט, איז געווען פארמישט דא דעם תולדות אהרן רבינ'ס שוועסטער, דאס איז די כץ דער וואס וואוינט אין ווילימסבורג, און זי האט געקאכט, מ'דארף זיי, מ'דארף זיי, מ'דארף זיי, איך בין צוריק, כ'האב געזאגט ליסן, זיי האבן נישט מקבל געווען אויף זיך קיין מצוות, ס'האט גארנישט מיט מיך, ס'איז אויסגעבלאזענע אייער און פארטיג. קיצער, גיי קאנווינס אן אלטע רעבעצן אז זי איז נישט גערעכט. אה, האב איך עס אפגעלאזט. איך האב געזאגט איך גיי נישט מאכן פאר זיי מקווה. גראדע אין די זעלבע צייט בין איך געוואויר געווארן אז דער ליובאוויטשער שליח פון פארטא ריקא גייט אויך נישט, זיין ווייב גייט אויך נישט אין מקווה. ווייל איך האב אים געזאגט, איך וויל זאלסט מיר ווייזן פונקטליך וואו דיין ווייב גייט אין מקווה. זי גייט צום ים. פיין, גיי צום ים, לאמיך זען פונקטליך וואו זי גייט צום מקווה. בין איך געגאנגען דארט, איז געווען א נוד ביעטש. א נוד ביעטש מיינט אז דארטן גייען זכרים מיט נקבות אינגאנצן טאטאל אויסגעטון נאקעט. און ער זאגט מיר, גיי נישט, גיי נישט, בלאבלאבלא. זאג איך מיר, איך גיי יא ווייל גארנישט, איך וויל זען וואו דיין ווייב גייט אין מקווה. קיצור, ס'איז דארט דא אזא זאך וואס הייסט ברעיקערס. ברעיקערס מיינט גרויסע שטיינער וואס די גאווערמענט שטעלט ביים ברעג פונעם ים כדי אז. די וואסער זאל נישט פארפלייצן ווייל ס'קומט אריין מיט א גרויס פעסטקייט ווייל ס'קומען זיך דארט צאם צוויי וואסערן, כ'דענק נישט וועלעכע צוויי, איך מיין דער אטלענטיק מיטן פעסיפיק צו אנדערע צוויי, ס'יעצט נישט וויכטיג, איך האלט אינמיטן דרייוון א קאר דא אין ארץ ישראל, ס'געווען צוויי וואסערן קומען זיך צאם און ס'איז זייער שטארק די וואסער, צו אויף איין זייט פארטא ריקא איז עס די וואסער אויף די אנדערע יענע, בקיצור האט מען געלייגט ברעיקערס, די ברעיקערס האבן געהאט מאס. MOSS, וואס הייסט מאס? מאס הייסט אזא מין זאך וואס דאס איז די גרינע ירוקה שעל פני המים, מען געפינט עס אין די משנה. בקיצור, און איך גיי אריין און איך טו מיך אויס, כ'האב מיך נישט געשעמט פאר קיינעם, און כ'האב נישט אויסגעטון די אונטערהויזן, און כ'גיי אריין, איך וויל זען ווי ווייט מען מוז אריינגיין אז ס'זאל זיין א שיעור אז די מקוה זאל קומען ביז צום בעלי באטן, ביז צום טבור. האב איך געזעהן אז ביי די ירוקה'ס, ביי די שטיינער, איז עס נאכנישט אפילו צוגעדעקט האלב פון מיינע פיס, און ווייס איך דאך אז דארט קען זי זיך נישט טובל'ן, אז מ'מוז זיך דאך אויך טובל'ן אריין גיין אונטער וואסער אדער אזוי ווי די ליבאוויטשער טובל'ן זיך כדאג ווי א פיש, אויסגעשטרעקט, אבער מ'קען נישט. עניוועי, נאכדעם האב איך אבער באמערקט גייענדיג ווי טיפער איך בין אריין האב איך באמערקט אז די וואסער שלעפט מורא'דיג, ס'טייטש אפילו ס'דא די ברעיקערס ס'שלעפט מורא'דיג, ס'הייסט ס'קען נישט זיין א מציאות מ'זאל זיך קענען געהעריג טובל'ן, ס'נישט קיין מציאות, נאכדעם אז ס'איז א נוד ביעטש וויאזוי קען זי קומען, זי קען קומען נוד קען זי קומען דארט, זי איז דאך א ערליכע אידישע טאכטער. סאו וויאזוי גייט צו אן? כ'האב געהאט זיבעצן א האלב קשיות, און כ'האב דעם לובאוויטשער געהאלטן אין איין פרעגן, און ער האט מיר נישט געקענט ענטפערן, איך האב געזען אויף זיין רעדן אז ער איז א ליגענער און זיין ווייב גייט נישט אין מקווה. עניוועי, איך גיב אים א פרעג, אויף וואס ביסטו דא? וויפיל אידן וואוינען דא? זאגט ער, עפעס איין שבת, כ'מיין ס'איז פר' שבת יתרו, איך בין נישט קלאר, שבת יתרו איז דא אזא מין אינטערעסאנטע זאך אז ס'קומען זיך צאם צוואנציג דרייסיג בעלי מכשירים, פארוואס? ווייל דעמאלטס גיבט מען די הכשר אויף קאקא קאלע. קא, קאוק, צו פעפסי, איינע פון די קאמפעניס. עניוועי. און ס'האט מיך זייער אויפגערעגט. כ'האב געהאט נאך באווייזן אז די ווייב גייט נישט אין מקווה. איך האב אים געפרעגט, ווען גייט זי? בייטאג צו ביינאכט? ביינאכט קען מען נישט גיין ווייל ס'איז טונקל. בייטאג קענסטו נישט גיין מיט איר ווייל ס'איז א חזר'יש פלאץ. איך גלייב נישט אז דו גייסט דארט. און די וואסער רייסט. די סוף איז געווען אז הי העפענד טו בי א נעפיו פון דעם גרויסן ליבאוויטשער. פּוסק, וואָס ער האָט געוווינט דאָ אין ארץ-ישראל. ער האָט געהייסן רב אשכנזי. איך האָב אים געזאָגט, זאָלסט וויסן, וויט אָל די רעספּעקט צו ליובאַוויטש, דײַן נעפֿיו, זײַן ווײַב גייט נישט אין קיין מיקווה. שוין, ער האָט עס אויסגעהערט, ס'האָט אים זייער פֿאַרדראָסן, און למעשה האָט ער אים אָפּגעקאָלט און ער האָט אים געזאָגט, איך בעט דיך, צו דיין ווייב גייט יא אין מקווה צו נישט איז נישט אינטערעסאנט, ס'מוז זיין א מקווה, און מ'האט געבויעט דעמאלטס א מקווה, מ'האט געבויעט א שנעלע מקווה, יעצט ס'איז שוין דא היינט, איך הער אז ס'איז דא, צו ס'איז כשר ווייס איך נישט, כ'בין נישט דארט געווען, עניוועי, איך האב עהם געזאגט אז ער זאל איבערנעמען די גרים און אז זיי זאלן גיין אין מקווה, זאל זיי לערנען ווי מ'זאגט טהרת המשפחה, ווייל צו מאכן א גר איז דאך נישט קיין חכמה. נארמאל, פאר מען ווערט א גר, דויערט עס א יאר צוויי. מען דארף אים אויסלערנען, מחנך זיין. שטעל דיך פאר, ער ווערט א גר, און נעקסטן טאג איז ער חייב כרת אויף שבת אויף יעדע זאך, סקילה מיט זאכן, וואט דו יו ניד איט פאר, מוזט דאך יענעם לערנען. האט ער מיר געזאגט אז ער איז מסכים, ער וויל מיט זיי לערנען. זיי האבן נישט געוואלט, ווייל דאן זענען זיי שוין געווען קלאר אין פאליטיק אז ליובאוויטש איז טרייפה, דו פארשטייסט? דער מענטש איז נאכנישט קיין גר צדק און נאכנישט מחיוב במצוות, אז ער האלט שבת איז ער נאך מחיוב מיתה, אבער די סאטמערע קאקמערע בהמות האבן אים שוין אויסגעלערנט אז לעבאוויטש איז טרייפה, פארוואס? ווייסעך נישט, נחום ראזענבערג איז אויך טרייפה, פארוואס ווייסעך אויך נישט, און בעלזער רב איז אויך טרייפה. למעשה ס'איז זייער נישט גוט געווען יענע פרשה, מען האט געמאכט די גרים, מען האט נישט געהאט פאר זיי א מקווה, מען האט נישט געהאט ווער ס'זאל מיט זיי לערנען אמונת השם, מען האט נישט געהאט ווער ס'זאל זיי לערנען גארנישט, שוין, אבי דער ברוין האט האט געמאכט די גרים. צוויי און צוואַנציק צו וויפיל מיט איין מאל בהעלם אחד. יעצט דעמאלטס האב איך זיך געוואנדן אין פלארידע איז דא א רב וואס ער מאכט אויך גרים ער ספעשעלייזט אין גרים איז האט ער מיר געזאגט ער האט צוויי קעמפוסעס איינער וויל ווערן א גר אדער א גיורת מוז ער קומען קעמפוס נאמבער וואן א קעמפוס וואס טוט דער קעמפוס נאמבער וואן דארטן טרייט מען אויס איין יאהר צו ער קען עומד בנסיון זיין די שבע מצוות בני נח. און ער זאגט אזוי, קודם פאר ער נעמט איינעם אריין פרעגט ער אים צו ער האט א סייקיעטריק היסטערי, א מענטל היסטערי, זאגט ער אכציג פראצענט פון די אלע גרים פאלן ארויס ביי די ערשטע קוועסטשען. ס'אזוי, זיי מיינען זיי ווערן א איד וועט דער מצב ווערן בעסער, ס'ווערט נישט בעסער, ס'ווערט צוויי מאל ארגער. ווייל אזוי דארפסט קאמפלייען מיט אלע דיינע משוגעת'ן, פלאס נאך מיט אידישקייט וואס איז זייער שווער, קומט יעצט חמץ און פסח ס'איז אסור במשהו. בקיצור, די מוזט קודם זעהן צו דער מענטש איז נישט פסיכאלאגיש משוגע. קען זיין ער קען זיך דרייען אין שטוב, אבער הי העז א שארט קאמינג. ס'איז אים מיאוס געווען, זעהט אידן גייען אזוי גוט, זענען שיין אנגעטוהן, און זענען זייער שיין אויכעט אונזערע קינדער, והא ראיה יעדער מלמד חזיר כאטש ס'איז די גרעסטע עבירה, פאלט צו צו זיי. עניוועי, איר זעהט ווי ס'איז שיין געגאנגען, די פאות זענען געדרייט מיט אזא דזשעלי מיט א דיפ, עניוועי, וויל ער ווערן א איד, זיין פראבלעם איז נישט אז ער איז נישט צופרידן פון גויאישקייט ווייל ער האט א פראבלעם מיטן רעלידזשען, צו ווייל ער האלט די אידישע רעלידזשען איז בעסער, זיין פראבלעם איז ער איז א מענטל קעיס, ער באלאנגט אין א גוטן שפיטאל, יעדער טשעינדזש וואס א מענטש וויל מאכן, אפילו ער ווערט פון א גוי א איד, וואס דאס איז א גרויסע עליה, איז טאמער איז ער אביסל געדעמעדזשט אין קאפ, האסטו גארנישט דערפון, קאז מארגן היל פאל בעק. עפשטיין וויל ווערן פון א יונגל א מיידל. עס איז דא איינער אין מאנסי פון די דין פעמילי זי וויל ווערן פון א מיידל א יונגל. איר פארשטייט וויאזוי דאס ארבעט? דאס איז א נישט צופרידנהייט דאס איז א משוגעת. עפשטיין איז בארירט ער האט געמיינט ער ווערט ר' מאטעלע'ס אן אייניקל און איט טאטשט אים. אבער דער אמת איז עפשטיין ס'דארף דיר נישט לייד טון. בסך הכל האט ר' מאטעלע געגעבן פאר דיר א קראנקע הגר דאס אלעס וואס דו האסט באקימט. אזוי ווי אלע זענען טויט קראנק. א נארמאלע וואלט ער דיר נישט געגעבן. ווייל די נארמאלע האלט מען פאר די משפחה. עניוועי, איז דאס איז די גאנצע זאך פון וועלן טשעינדזשען. טשעינדזשען האט צו טון מיט נערוון. דארף וויסן ווי ווייט די נערוון זענען אין אן ארדענונג. אבער יעצט לאמיר גיין ווייטער. שוין, יעצט ווען מען דערגייט נאך א יאר אז ער קען האלטן די שבע מצוות בני נח, דעמאלטס קען מען אים טרייען אריינצוברענגען תחת כנפי השכינה. זאגט ער מיר אז רובם ככולם פאלן דורך. און רובם ככולם פאלן דורך פאר איין זאך, פאר איין גירלפרענד פאלן זיי דורך. ער זאגט איך קען באשטיין צו עסן כשרות, דריי מצות פסח, באט יו נאו די דזשעני דעט איי לאוו דעט ווארקס וויט מי, שי איז סאטש א סוויטהארט, ווי ליווט טוגעדער פאר יערס ארעדי, אז איך מוז זיך פון דעם פורש זיין, נע איטס נאט פאר מי. געווענטליך די וואס זיי געבן גיור דערציילן אפילו נישט יענעם. וואט הי'ז אינוואלווד אין, ער מוז זיין גאנצן סעקס לייף טוישן, ער מוז טוישן זיין משכב זכר לייף, אסאך זאגן נאו איי העוו סאמבאדי הו איי סליפ וויט, הי איז א רום מעיט אוו מיין, ענד ס'איז א זכר מיט א זכר, דעי לאוו איטש אדער, וואט קען יו דו, ס'איז נישט וויכטיג יעצט, די רוב פון זיי פאלן אדורך, נאך א יאר טאמער איינער איז עס שוין יא דורך געגאנגען, ער האט שוין געקענט ווי מ'זאגט דורך קומען אז ער האט מער נישט דזשעני און ער האט מער נישט דעם בויפרענד, שוין זענען דורך געגאנגען. יעצט גייט נאך א יאר, אינעם זעלבן קעמפוס, אין א אנדערע קעמפוס, אבער די זעלבע געדאנק. דארט הייבט זיך אן א נייע זאך. וואס הייבט זיך דארט אן? דארט הייבט זיך אן אז מען דארף אנהייבן צו פרעקטיסן א יאר צייט אידישקייט, שמירת שבת, דאס מיט יענץ, שווערע זאכן. און דא פאלן בערך אכציג אדער ניינציג פראצענט אויך דורך דאס צווייטע יאר. סאו ווען ער הייבט אן לאמיר זאגן מיט הונדערט מענטשן, די ערשטע אכציג פערצענט פאלן דורך די ערשטע יאר, און די אנדערע בלייבט ער דאך שוין נאר מיט צוואנציג מענטשן, די אנדערע פאלן רוב פון זיי דורך דאס צווייטע יאר. אויב זיי האבן מצליח געווען דורכצוגיין ביידע יאר, זיי ווילן נאך אלץ זיין אידן, דאס הייסט ויהי כמסמ מצות, דעיר אלל פאר איט ווערי סטראנג, דעמאלטס זאגט מען אים אקעי, אויב אזוי, העט מען דיך ארייננעמען לכלל ישראל. יעצט ווער ס'טוט עס נישט אויף דעם אופן איז א א שייגעץ שטיק און א רשעות, מאכסט יענעם פאר א איד, פארוואס זאל ער ווערן א איד, פארוואס זאל ער זיין מחיוב מיט די אלע מצוות וואס א איד, האלט ער דען ביי דעם אלעם, ער וויל דאך נאר א טשעינדזש אוו לייף ווייל ער רעדט זיך איין אז ערגעץ אנדערש וועט זיין בעסער, עניוועי, איז דא יעצט א גר צדק דא אין ארץ ישראל, ער האט געוואוינט אין טבריה, ער האט געוואוינט דארטן ווי דער חזיר דער קאראקעסער חזיר האט געוואוינט, דארטן האט ער אויפגעפיקט נעבעך א פרוי וואס איר מאן איז אין. תפיסה אויף צען יאר האט ער איר אויפגעפיקט מיט אירע קינדער און ער האט זיך ענדזשויעט. עניוועי, מען האט אים ברוך השם איינגעזעצט ווייל ער האט דא מאלעסטעט אפאר קינדער. יעצט, די גאנצע פרשה איז. האט זיך אויסגעלאזט אזוי, דער גר צדק האט געהאט פראבלעמס, ס'איז דא עפעס א לעבאוויטשער וואס ער געבט א דרשה פאר די צייטונג, זאגט יא ער האט געהאט זיינע פראבלעמס נאובאדי דינייס איט, זיי פלעגן קומען עסן צו אים און ער האט זיי פראבירט מקרב צו זיין און ער האט געזאגט אז דער בחור דער אינגערמאן האט געהאט סיריעס סיריעס פראבלעמס דער גר האט עס געזעהן עניוועי למעשה האבן זיי חתונה געהאט און ויהי היום ווייס א פאר טעג צוריק האט ער גענומען א מעסער און ער האט אפגעשניטן די פרוי דעם קאפ שוין זי געבליבן אן א קאפ דעטס אלל. דאס איז מענטל פראבלעמס א סייקאו און א סיקאו און ביז ווילאנג מ'טוט עס נישט אדזשאסטן. אז דו נעמסט אריין א גר אין כלל ישראל, נעמסט אריין נאך א נערוון קראנקן, אונז האמיר גענוג נערוון קראנקע, די אלע די פלג הירושלמי די וואס מאכן פראטעסטס דאס איז אלץ נערוון קראנקע, זאליקא איז א נערוון קראנקער, ער טוט עס נישט ווייל ער איז נערוון קראנק, ער טוט די אלע זאכן ווייל ווען נישט איז ער דאך נישט אנדערש פונעם ברודער. כ'האב געזען היינט א פילעם ווי מ'נעמט אריין די קינדער דארטן ערשטן טאג וואס מ'האט. געגרינדעט דארטן דאס נייע שטעטל לעבן קרית יואל, און די קינדער שפאצירן דארט און זיי גייען אין חדר, און מ'זעט א פיקטשער ווי זאליקא ווארט זיי אפ דארט, קוק איך נעבעך, נעבעך דאס וועלן זיין די פלג הירושלמי, די וועלן זיך לויפן שלאגן מיט די פאליס אין ארץ ישראל. דער ירושלימ'ער רב, טובי' חטא זונטאג מאנטאג האט אויך געזאגט מען זאל זיך נישט שלאגן מיט די פאליס נאכן פראטעסט, נאר וואס טובי' חטא זונטאג מאנטאג כאפט נישט, דאס וואס בארי הענדלער האט געזאגט פארן סיגעטער. ווען סיגעט האט געהייסן מ'זאל שלאגן דעמאלטס ביי די פרשה פון נחמן בראך, האט אים בוריק געזאגט, די פערד וואס דו ביסט, זיי ווילן דיך שלאגן, זיי זוכן נאר א היתר, אז דו האסט זיי געזאגט זיי מעגן, גייסטו זיי נישט קענען אפשטעלן, זיי וועלן דיך נאך אויך ארויספירן. אזוי איז געווען, ווער ס'געדענקט, ער האט געפירט א מחול של שדים, דער האט געזינגען דעם ניגון, דער האט געזינגען יענעם ניגון. דאס איז וואס דא איז געשען. אזוי אויך, די קינדערלעך גייען זיין נעבעך בשר תותחים פאר זאליקא מיט זיין שיטה. א שיטה איז עס, ס'איז גארנישט. עניוועי, איז דער גר צדק האט אפגעהאקט דעם קאפ פארן ווייב און דאס האמיר אונז געדארפט ארייננעמען אין כלל ישראל, אונז האמיר נישט געקענט לאזן ער זאל זיין א גוי, און דאס איז די פראבלעם מיט די זאך, דער רב איז נישט קיין דאקטאר און ער כאפט נישט אז מען דארף קודם גיין צו א גוטן סייקייעטריסט זען צו ער האט נישט קיין היסטערי, איינמאל אז ער האט א היסטערי דארפסטו אים נישט האבן אין כלל ישראל, ווייל דעמאלטס איז נישט די פשט אז ער וויל ווערן א איד, איז די פשט איז זיין משוגעת אז די נערוון שפילן אים אז ער וועט זיין א איד וועט אים גיין בעסער. און דאס זאגט דער שלחן ערוך זאלסט אים מסביר זיין, מיין נישט אז צו זיין א איד איז אזוי גרינג, אונז האבן אסאך זאכן וואס אונז מוז מען קאמפלייען מיט און ס'איז נישט אזוי גרינג, נישט קיין חילוק ווען דו לייגסט דיך שלאפן ביינאכט, מוזט אויפשטיין אינדערפרי צום זמן קריאת שמע, צום זמן תפילה, און קובע זיכער איז אזוי ווי די עיקר הלכה ווי ס'דארף צו זיין, מ'קען זיך נישט געפינען אינדערהיים אינדערפרי פארטאגס, ס'איז דא אסאך רעסטריקשאנס וואס איז דא, שבת, יום טוב, הלכות נידה. עניוועי, האט ער זיי אפגעהארגעט. סאו דאס איז די גאנצע השתלשלות וואס דא טוט זיך. מען נעמט אריין יעדן וועם מען וויל אין כלל ישראל. מען נעמט אריין ממזרים אין כלל ישראל. נאר אויף דאנעלד טראמפ'ס טאכטער איוואנע, איוואניקע, שרייען זיי די רבנות אז ס'איז נישט קיין געהעריגער גיורת. ווייסט פארוואס? ווייל דער רב רב לוקסטין האט גארנישט מיט די רבנות. געלט. ביי זיי מוז זיין אז זיי זאלן מאכן די געלט, אזוי ווי ס'האט מען יעצט איינגעזעצט דעם געוועזענעם רב הראשי פון די רבנות, מיליאנען האט ער געמאכט, און נאך ווער עס געדענקט ס'איז געווען א רב מיט דריי פיר יאר צוריק, איך געדענק שוין נישט די נאמען ס'איז שוין אזויפיל דורכגעגאנגען, ס'איז געווען א רב דריי פיר יאר צוריק וואס וואס דארט איז געווען איז אז ער האט זיך פארגליסט אין א שיינע בלאנדיני, א בלאנדע פרוי טווענטי פייוו יערס אולד, און זי האט געוואלט ווערן, ס'איז געווען א גיורת פון מיין שטאט פון טעקסעס, און זי האט געוואלט ווערן א גיורת. ארץ, איז ער געגאנגען צו דעם רב, ער איז געווען דער גרעסטער, דער גרעסטער אין מאכן גיורות אין ווארלד ווייד, האט ער איר געגעבן א זאג איינמאל, יו נאו ביסט אזא גוד לוקינג טשיק אז איך וויל מיט דיר וואוינען, האט זי אנגעהויבן צו שרייען אויף אים, רבי אר יו אוט אוו יור קאטן פיקינג מיינד, דעטס וואט די פריסט יוזד טו דו טו אס, נאו איף איי וואנט טו טשעינדזש רעלידזשען ביקאוז איי וואנט טו ביקאם האוליער, וויי וואד איי ליוו וויט יו, ווען איי קען ליוו וויט די פריסט ענד איי קען סטעי אין די רעלידזשען דעט מיי פערענטס בראוט מי אינטו, עניוועי די סוף איז מען האט אים אינטערגעברענגט. געדענקסט די גאנצע השתלשלות ווי מ'האט איהם אונטערגעברענגט און אזוי ווייטער. און דאס זאלט אונז ענק אויסלערנען. מ'נעמט אריין די גרים מיט די גיורות און ס'טוט זיך. הרב אברהם לייטנער מיט הרב מאיר וועבערמאן, מ'טאנצט! יעצט גייטס טאנצן ביידע. א אידישע טאכטער איז געבליבן אן א קאפ. זיך גענומען נעבעך א קראנקן, א משוגענעם. מ'האט זיך איינגערעדט ער איז א גר צדק. טרייטס צו מאכן אז א גר צדק זאל נעמען א גיורת צדקת. טרייטס צו מאכן אז זאל נישט ארויסנעמען פון אונז קינדער ווייל אונז האמיר נישט גענוג אויף אוועקצוגעבן. אז ער האט יעצט חתונה געהאט מיט א אידישע טאכטער איז געווארן ווייניגער פאר אן אנדערן. ס'איז דא א באקאנטע נודע ביהודה אין די תשובות פרעגט ער א קשיא, די גמרא זאגט אז מ'קען מאכן א שליח מקדש צו זיין אן אישה. פרעגט דער הייליגער נודע ביהודה איז דאך א תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים ווייל די מענטש, די פרוי, קען דאך זיין א ווייב פאר א פיין פאר א פיינעם בחור צו פאר אן אלטן בחור צו פאר א גרוש. און אז דו גייסט ביסטו מקדש פאר אן אנדערן פאר דיין חבר, ביסטו דאך א תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, אונז פסק'ן מיר א תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה. די זעלבע דא אויכעט, מ'האט גענומען א גר צדק און מ'האט אים חתונה געמאכט מיט א אידישע טאכטער, און מ'האט מ'האט אוועק געגעבן די בעסטע און די גרעסטע פאזישן וואס א איד האט, ווייל א אידישע טאכטער אויב זי איז נישט געבוירן א אידישע טאכטער, אויסער אז זי ווערט א גיורת, איז דאס איז די גרעסטע מתנה וואס א מענטש האט אז ער האט א ערליכע אידישע טאכטער און דו געסט עס אוועק פאר א פאזעשען פון עפעס א גר און נאכדעם האקט ער איר אפ דעם קאפ סא ביסטו יעצט צופרידען יעצט איז אלעס אין ארדענונג און איך גיי יעצט גיין נאך א סטעפ ווייטער אויכעט און יעצט גייט מיך יעדער פיינט האבן מ'גייט אויפהענגען דעם טעלעפאן א בעל תשובה איז די זעלבע קראנקער משוגענער ווייל וואס פעלט אים צו זיין א בעל עבירה? מסתמא האט ער זיך פארליבט אין א אידישע טאכטער, זאגט ער ווייסטו וואס כ'על האלטן תורה ומצוות, נאכדעם טוען זיי אן אזאלעכע צרות, יוי האט מען פון זיי צרות. יעצט ס'דא בעלי תשובות וואס זענען ערליכער פון אונז, אבער דאס מיינט נישט אז זענען נארמאל, ס'קען זיין זענען טויט משוגע, זענען ערליכער פון אונז, און אז דו האסט איינעם וואס ער זוכט א שידוך פאר א בעל תשובה, ברענג אים א בעלת תשובה, זיי האבן אינאיינעם געזינדיגט אמאל, זיי ווייסן וואס דאס הייסט צו זיין פריי, און נאכדעם וועט אלעס זיין אין ארדענונג. נאר ברענגט זיי נישט א נארמאלע אידישע טאכטער, יעדער זאל גיין מיט זיין מין. עשרה יוחסין עלו מבבל, ווען עזרא הסופר האט ארויפגעברענגט די אידן זענען ארויפגעקומען צען יוחסין, שטייט אזוי, כהנים, לווים, ישראלים זענען יוחסין, נאכדעם שטייט אזוי, ס'ארויפגעקומען. אסופי, שתוקי, ס'איז ארויפגעקומען ממזרים, אלעס איז ארויפגעקומען, אבער דער יחוס דערפון איז געווען, אויף וואס הייסן זיי יוחסין? דער יחוס איז געווען, ווייל מ'האט זיי געהאלטן באזונדער אונטער זייער יחוס, מ'האט זיי געהאלטן אונטער וואס זיי זענען, מ'האט נישט געטוישט. דעיר רעלידזשען, מען האט נישט אריין חתונה געמאכט גוים מיט גויטעס, מיט אידן, מיט בעלי תשובות, מיט אלע זאכן האט מען נישט געטוהן, יעצט ס'דא אין די תשובות צו מען מעג נעמען א בעלת תשובה ווייל קען זיין זי איז א בת הנידה צו כדומה, איז דא אין די תשובה ספרים, רב וואזנער ארבעט ארום, אנדערע ארבעטן ארום, זיי האלטן אז מען מעג נעמען, עס ווענדט זיך אויך וואסערע עידזש מען איז און ווי נארמאל דער בעל בעל תשובה איז, למעשה אבער דאס זאל זיין דיין לעסט ריזארט. נארמאל זאלסטו נעמען א מענטש וואס ער איז געווען אלע יארן אפגעהיטן, אפילו נישט אזוי אפגעהיטן ווי א אלטרא ארטאדאקס, אבער אפגעהיטן, ברענג נישט אריין נייע קליפות און צרות פאר כלל ישראל, זאלן די קליפות און די צרות זיך האלטן עקסטער. א ממזרת און א ממזר טאר נישט חתונה האבן בכלל ישראל, אבער וואס מעגן זיי יא חתונה האבן? מיט א ממזרת און מיט א ממזר. אדער א גיורת, לעטס קיפ עווריבאדי טו דער פעמילי. יעצט, ס'איז דא א מורא'דיגע זאך, כ'בין דערגאנגען יעצט ווער ס'איז געווען די וואס האבן דעם גר געמאכט פאר א גר צדק, ס'איז רב ניסן קקרליץ קקקקקרליץ, כ'האב ענק געזאגט דער רב ניסן קקקקקרליץ איז א רשע מרושע, ער איז דער וואס האט נישט געלאזט מען זאל גיין צו די פאליס ביי עטליכע פלעצער ביי עטליכע געלעגנהייטן ווען מ'האט גערעיפט קינדער, און ווען מ'האט דערטראנקען קינדער אין מקווה, ער איז דער רשע. און נאך דערויף סילמאן, ער איז אויך געווען פון דעם בית דין, סילמאן דער זעלבער רשע, נאך א מזל קאקאקאקארעליץ איז שוין האלב אויסגעוועבט, און די יוגנט לאכט שוין פון די אלע אלטע רבנים, און מען גייט היינט יא צו די פאליס. יעצט אז עטס ווילט האבן א שטיקל איידיע ווי משיגע און קראנק דער גר איז געווען, ווען ער האט אפגעהאקט דעם ווייב'ס קאפ, איז ער נעבעך ארומשפאצירט אין טבריה מיטן ווייב'ס קאפ, און איינער זאל מיר זאגן אז ער איז געווען נארמאל? יעצט דאס וואס איר גייט הערן, דאס איז געווען רעקארדירט נאך פאר יום טוב און חול המועד, און דאס איז אן ענסער בעק פאר אברהם גאלדשטיין וואס האט זיך צעלאזט לעצטנס זייער שטארק. קודם האב איך געוואלט זאגן אז דער רב אברהם גאלדשטיין האט איבערגעלאזט זייער א שמוציגן מעסעדזש, אז ס'איז דא מאלעסטערס וואס זיי טאטשען פיזיקל קינדער און ס'איז דא וואס זיי פארטמא'ן זייערע מוחות, כ'וויל דיר זאגן אברהם גאלדשטיין, דו ביסט אבאוט עיט יערס לעיט, ווייל דאס האט סאטמאר קאקמאר פרובירט צו זאגן אז איך טו, און אויף דעם האבן זיי מיך געלייגט אין חרם, זיי האבן מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן, וויטש איז א ווערי ווערי טעריבל טינג טו דו, ווייל זיי האבן מיך נישט ארויסגעווארפן, זיי האבן ארויסגעווארפן דעם אייבערשטן, און זיי האבן ארויסגעווארפן די קינדערלעך וואס זיי זענען די ערבים פאר די תורה. און זיי האבן געמיינט ס'איז זיי געלונגען, ברוך השם ס'איז זיי נישט געלונגען, סאו קומסטו יעצט מיט דעי טענות? נא, יו אר אבאוט עיט יערס לעיט, דאס האב איך זיי שוין איבערגעוויזן און זענען שוין אלע מודה אז וואס דא איז פארגעגאנגען איז געווען א חורבן, קען זיין דו האסט נישט געלערנט אין אונזערע חדרים האסט געלערנט אין פארטא ריקא במילא ווייסטו נישט וואס יעדער מלמד האט מאלעסטעט יעדעס קינד, יעצט די אנלי וועי טו סטאפ איט איז טו עדיוקעיט די טשילדרען. יעצט דו זאגסט אז איך בין א מאלעסטער ווייל איך טו אויפקלערן די קינדער, זאל איך דיך פרעגן, האו וואד יו לייק טו נאו אז אין די תורה הקדושה האט דער אייבישטער געזאגט פאר משה רבינו זאל אריין שרייבן ואת זכר לא תשכב משכב אשה, און ס'איז נישט דא קיין שום עידזש לימיט פון ווען מ'מעג דאס לערנען און פון ווען מ'טאר דאס נישט לערנען, סאו האו אבאוט דעט, דו האסט א פראבלעם מיט דעם, צו דו האסט מיט דעם אויך נישט קיין פראבלעם, דו לאו לייף דו שמוץ אידן וואס דו ביסט. איך בין א מאלעסטערער ווייל איך האב מאלעסטעד די קינדער. יעצט, ווען דו ביסט אויפגעוואקסן אין פארטא ריקא האסטו נישט געוויסט אז אין יעדע מקווה האט מען מעסטערבעיטעט קינדער, מען האט אריינגעשטופט זייער פיפיק אין יענעמס תחת אריין, און דאס איז די גרעסטע עבירה וואס ס'איז דא אין די תורה, דאס איז כריתות, דאס איז די גרעסטע, דאס איז סקילה, דאס איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא, וואס גרעסער פון דעם איז נישט דא, סאו ווילסטו מיך יעצט קומען לערנען? איי דאנט בעליוו דיס. יעצט ווען דו הייבסט אן יעצט מיט מיר אכט יאר צוריק ווייסט מען נאכנישט. אם ה' הוא אלוקים לכי אחריו ואם הבעל לכי אחריו. מענטשן האבן נאך נישט געוויסט ווער ס'זאגט אמת ווער ס'זאגט ליגנט, כ'מיין אלגעמיין דער עולם האט געוויסט אבער מ'האט נישט געקענט ארויסגיין קעגן די רבנים, אבער יעצט אין א צייט ווען איי פראווד מייסעלף וואן האנדערט פערסענט טו בי רייט, יעצט גייסטו אננעמען אז איך האב מאלעסטעד די קינדער'ס ברעין? לעט מי טעל יו סאמטינג, יו דאונט העוו א ברעין. יעצט איך וויל דיר זאגן א זאך, און איך וויל דו זאלסט פארשטיין קלאר, און איי וואנט יו טו אנדערסטענד דיס ווערי ווערי קלעיר. מען האט מיך געזאגט אז מען דארף מאכן די מקווה פאר די גרים אין פארטא ריקא, איך רעד דערפון די וואך זייער א לאנגן שיעור, וואס וועסט הערן ס'וועט ארויפקומען נעקסטע וואך, איך האב זיך געטראפן מיט צלמים, כ'האב זיך געטראפן מיט צלמים און מיט מגן דוד'ס וואס האבן געטענה'ט זייער גרעיט גרענד פערענטס זענען געווען אידן אניסים אין ספעין און נאכדעם די זייערע עלטערן זענען שוין געווען גוים האבן זיי פאר יארן מיט נאכגעטראגן זייער רעלידזשען זיי האבן געהאט א צלם און זיי האבן אויך געהאט א צלם און א מגן דוד יעצט ווען איך בין אריינגעקומען דארט. האב איך געזען די חברה האלטן ביי גארנישט האב איך זיי נישט געוואלט מאכן קיין מקווה איך בין אנטלאפן גראד איך בין אנטלאפן ווי דער שווארצער פעפער וואקסט. ווייל איך האב נישט געוואלט ווערן אינוואלווד אין אזא מקווה רחמנא לצלן איך האב נישט מקבל געווען אויף זיך גרים זענען געווארן גרים ווייל דער עלטער עלטער זיידע איז געווען א איד און זענען גוים ווייל דער זיידע עניוועי איך האב מיך ארויסגעלאזט פון די מקווה רייט עוועי. און איך האב געזאגט מוסר פאר דעם רב ברוין, איך האב אויך געזאגט מוסר דא, דער ווינער רב האט א ברודער וואס ער איז נישט געזונט, זיין רעבעצין איז געווען אינוואלווד אין דעם, איך האב געזאגט לאזט'ס אייך אפ פון דעם סאבדזשעקט, איר פארשטייט נישט צו דעם, ס'איז דא א איד א גרויסער מוהל א לאבאוויטשער הייסט רב העלער, און ער איז א גרויסער מומחה, ער איז געגאנגען און ער האט געדארפט מל'ען עפעס איינעם וואס האט זיך מגייר געווען, ער איז שוין געווען איך ווייס דרייסיג פינף און דרייסיג, און ער ליגט שוין אויפן טעיבל דארטן, מ'האלט שוין פאר די ברית, פרעגט ער אים זאג מיר, וואט דו יו טינק אבאוט דזשיזעס קרייסט? זאגט ער, דזשיזוס קרייסט וויל אלוועיס העוו א פלעיס אין מיי הארט, איז געגאנגען דער עולם און איז אנטלאפן, דאס איז נישט קיין געהעריגער גיור, איך גיי אים נישט מל'ען, און די רבנים שרייען לויפט נישט אוועק, לויפט נישט אוועק, איר פארשעמט א גר. זאגט ער, ער ווייסט ווען צו מל'ען א גוי ווייס איך אויכעט, און ווען נישט צו מל'ען ווייס איך אויך. עניוועי, דאס איז דאך וואס די גאנצע זאך וואס דא געשעהט, יעדער מיינט מען קויפט זיך מצוה, יעצט איך וויל דיר סתם אזוי זאגן, דו קומסט דא און דו גייסט מיך לערנען, איך וויל דיר זאגן ווער ס'האט נישט געווארפן אראנדזש שאלעכץ אויפן טיטשער אין חדר אין בארעם סטריט האט נישט קיין אמונה שלימה, פארוואס? ווייל אונז האמיר געהאט רעבעס צדיקים, איך זאל אויסרעכענען אלע? איך קען אפילו נישט, איך געדענק שוין אפילו נישט, ס'איז געווען אזא ר' פנחס בערקאוויטש וואס ער האט ער האט מיט אונז געלערנט אמונת השם, ער האט מיט אונז געלערנט חובת הלבבות, של"ה הקדוש, אונז האב מיר געהאט נאך רעבעס, ר' אברהם שמואל גוטמאן, איך געדענק אין מעזערעל סטריט האט ער מיט אונז אריין געארבעט, ער האט יעדע וואך געזאגט א שיינע דרשה, פון רוחניות, פון גשמיות, פון געטליכקייט, דאס האסטו נישט געהאט. יעצט ר' פנחס בערקאוויטש האט פארלוירן כ'מיין זעקס קינדער, כ'ווייס נישט וויפיל, אין די קריג, ער האט אונז אמאל געזאגט אז זיינע קינדער זענען געגאנגען מיט צוגענייטע טאשן מען זאל נישט קענען לייגן די הענט וואו מען טאר נישט, האט ער דאך געוואוסט פון די אלע זאכן און ער האט מיט אונז גערעדט. כ'ווייס ס'איז דא דער וואס ס'דרייווט דעם באס, זילבערשטיין, ער איז א זון פון ר' נתן דוד, האט ער מיר אמאל פארציילט אז אז איינע פון די קינדער האט זיך צוריסן די הויזן האט דער טאטע געזאגט פאר די מאמע, לייג ארויף א לאטע, זאגט זי וועלכס קינד גייט היינט מיט א לאטע אין חדר אויף די הויזן, האט ער געזאגט איך וויל זאלן אזוי גיין איך וויל נישט קיינער זאל זיי אנרירן. עטס מיינטס נחום ראזענבערג האט אינווענטעט אמעריקע? כ'געדענק ס'איז געווען איינער, כ'געדענק וויאזוי ער האט געהייסן, ער האט געהייסן טיטשער שטיינבערג, ער איז געקומען אמאל צו אונז אין חדר, כ'מיין מ'האט געהאט אויבן אין בארעם סטריט די חדרים האט ער צוזאמגערעדט אזויפיל מינות כפירה כ'האב אזאנס נאכנישט געהערט אין מיין לעבן, ער האט געזאגט ס'איז נישט זיכער אז דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט ס'איז געווען א ביג בום, א בענג, א בום, עניוועי. די סוף איז געווען אז אונז איין בחור איין יונגל זאגט פארן צווייטן גיב א לעש אויס די לעקטריק און די צווייטער זאגט כאפ דעם גארביטש קען און ווארף אים אין קאפ און אזוי איז געווען נאכדעם א נעקסטן טאג געקומען דער הערץ פרענקל ימח שמו שם רשעים ירקב וואס ער ברענגט אריין אלע טמא'נע פראגראמען דא און ער זאגט אז טאקע נישט דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט חלילה עניוועי און דער שייגעץ האט אין דעם עמי מעגעזין באשרייבט ער אלעס וואס ער וויל די סוף איז געווען אז ער האט גערופן אונז די גאנצע כיתה צום רעבן. זענען מיר געווען יונגע זיבן אכט יעריגע יונגלעך, דער הייליגער רבי האט אונז אויפגענומען און ער האט געפרעגט וואס איז געווען פארוואס האט מען נישט דרך ארץ וואס מיינסטו ונאמר אל אדוני אונז האמיר געזאגט פארן רעבן רבי ער האט גערעדט מינות כפירה פרעגט דער רבי וואס האט ער געזאגט רבי ער האט געזאגט אז ס'איז דא נאך א שיטה צו וויסן ווער וויאזוי די וועלט איז באשאפן געווארן און ס'עפעס די ביג בענג האט דער רבי געזאגט, וואס? וואויל איז ענק קינדערלעך עטס האטס אזא אמונה שלימה און אזא אמונה טהורה אז עטס האטס געוואוסט מוחה צו זיין ביי די זיבן יאר, דאס האט אונז דער רבי געזאגט און איך בין פראוד אוו איט, און ווער ס'געדענקט עס אלע וואס האבן געלערנט אין דעם חדר, איך וויל דיר עפעס זאגן, דו קומסט אן מיט א מעשה, מיט א געשעפט, דו גייסט מיך לערנען ווען מ'איז מטמא די קינדער און ווען נישט? רבי איד, לערן דו מיך נישט ווען מ'איז מטמא קינדער און ווען נישט. דו האסט געדארפט קודם דורכגיין א חינוך אין אונזער חדר און עסן מצות אין די אינגע יארן און דיין מאמע האט געדארפט גיין ווען אין מקווה און דו האסט געדארפט האבן אזא צדיק ווי דער סאטמאר רב וואס ווען מ'האט געקוקט אויף אים האט מען געזען קדושה, דעמאלטס האבן מיר אונז געהאט אן

זאלסטו וויסן, דו וועסט מיך נישט קענען לערנען וויאזוי מען פירט א מלחמה צו סעיפגארטן קינדער. יעצט איך וויל דיר זאגן א זאך, איך ווייס ס'עט דיר וויי טון, ס'איז דא א דין א ואהבתם את הגר, וואס הייסט איך זאל אים ליב האבן? איך זאל נישט זאגן ווייל דו ביסט א גר, זכור מעשיך הראשונים. אבער לאמיך דיר זאגן א זאך וואס דו מוזט זיין באהאוונט. ס'איז דא א רמב"ם וואס דער רמב"ם ברענגט אין הלכות מלכים פרק א' הלכה ד', אין מעמידין מלך מקהל גרים, מען טאר נישט שטעלן א קעניג פון קהל גרים אפילו, אחר כמה דורות, עד שתהיה אמו מישראל, ביז די מאמע וועט זיין א איד, שנאמר לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא, דו טארסט נישט געבן אויף דיר אן איש נוכרי וואס ער איז נישט דיין ברודער, ולא למלכות בלבד, נישט נאר אויף מלכות טאר מען אים נישט שטעלן, אלא לכל שררה בציבור, שבישראל, ביי יעדע הערשאפט וואס איז ביי אידן, לא שר צבא, לא שר חמישים, לא שר עשרה, גארנישט, אפילו ממונה על אמת המים. טאר מען אויך נישט שמחלק ממנה לשדות, ס'איז דא אן אמת המים און ס'איז דא א מענטש וואס ער פירט עס, דאס געבט פאר דעם פעלד, דאס געבט פאר יענעם פעלד, טאר קיין גר דאס נישט האבן, ואין צריך לומר דיין או נשיא שלא יהיה אלא מישראל, א דיין נשיא מוז זיכער זיין א איד שנאמר מקרב אחיך תשים עליך מלך, כל משימות שאתה משים לא יהיה אלא מקרב אחיך, אזוי זאגט דער רמב"ם. יעצט איז דא אין די שאלות ותשובות פון ר' משה פיינשטיין, דאס איז אין חלק ד' סימן כ"ו, שרייבט ער בענין מינוי גר לראש ישיבה, משגיח, צו מען מעג צו מען טאר נישט, דאס איז געשריבען אין תשמ"ה, שרייבט ער דארטן אז ס'איז דא איינער ראובן סופר וואס ער וויל וויסען צו מען מעג שטעלן אזא מענטש פאר א ראש ישיבה.

ואף על גב כאטשיג דאמר ס'שטייט שום תשים עליך מלך כל שימות שאתה משים אל יהיה אלא מקרב אחיך האי כיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינן ביה. אזוי זאגט דא ר' משה זייער א שיינע תשובה. למעשה וואס איך וויל ארויסברענגען פון דעם איז, איך בין געגאנגען אמאל באקוקן די מקווה דארטן אין סקרענטן, ס'געווען עפעס א ראש ישיבה האט מיך גערופן, עפעס א ראש הכולל, פרעג איך אים אויף וועם ער פונקט האט ער שוין באקומען א אנדערע שטעלע, א בעסערע שטעלע, ווייל די רבנים וואס זיי פארן אוט אוו טאון, אזוי ווי יעדע צוויי יאר טוישן זיי די, זיי האבן מער עקספיריענס, בקיצור, טוישן זיי זייער דזשאב, פרעג איך וועם לאזטו עס איבער, זאג איך אויף ר' אברהם הגר, זאג איך אים ס'איז א תשובה פון ר' משה אז ביי דעם וואלט ער נישט געווען באגלייבט, און צו זיין א ראש ישיבה איז איין זאך, אבער א מקווה? ער דארף קענען מקוואות און אויף דעם דארף ער זיין באגלייבט, דאס איז א געהעריגע משרה. זאגט מיר יענער יו נאו יו אר רייט, און איך בין אוועק געגאנגען, איך האב נישט געוואלט האבן דערמיט צו טון, סאו יעצט עט ער מיך גיין לערנען, אברהם גאלדשטיין, אז איך בין מטמא די קינדערישע קעפ, איך בין זיי מטמא? כ'ווייס נישט, ס'איז דורך אכט יאר, איך זעה די גאנצע וועלט איז געווארן זויבער, פון איין עק וועלט ביז די צווייטע באקריג איך קאמפלימענטס, כ'האב דורכגעבראכן דאס אז מ'זאל אריינלייגן איבעראל אזוי ווי אין די פאבליק סקולס די מעגל סגור, די סירקעט טעלעוויזשענס דאס האט אפגעשטעלט ניינציג פראצענט. סאו דו האסט דאך יעצט א פראבלעם מיט מיר? איך בין זיי מטמא? איך וויל דיר עפעס זאגן, דו טארסט קיין רב נישט זיין, ווייל דאס איז זיכער א משרה, ס'איז נישט קיין ראש ישיבה, און דו טארסט נישט פסק'ענען, און דו טארסט נישט זאגן קיין מיינונג ווען איינער טוט א זאך. ביז דו רעדסט דיך מיט יענעם גוט דורך, און יענער קען דיר אנפייפן אויכעט, און דאס האט נישט צוטון מיטן ואהבתם את הגר. יעצט כ'האב דיר עס געענטפערט זייער בקיצור ווייל ס'איז ערב יום טוב, אבער זאלסט וויסן, קיעפ יור מאוט שאט, יו דאונט נאו וואט יור דואינג, דו קענסט נישט קיין חינוך, דו האסטו דיינע פראבלעמס מיט דיינע קינדער אויכעט, ענד יו נאו וואטס גאואינג אן, און איך וויל נאר נישט סתם דא מפרסם זיין אלעס, באט איים טעלינג יו, דאונט געט אינוואלווד אין חינוך. שקויעך און א גוט יום טוב. יעצט וויל איך רעדן פון נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז דא איינער רב מוצפי ער האט א ארגענעזעישן טהרת הבית און ער בויעט מקווה'ס אין ארץ ישראל, פארשטייט זיך פסול'ע, און ער גייט שנארן איבער די גאנצע וועלט. דער ארגענעזעישן בויעט מקווה'ס, דער בעלזער רב האט אים געגעבן א צעטל אז ער מעג בויען מקווה'ס, כ'ווייס נישט ווי דער בעלזער רב קען אים געבן אזא צעטל, דער בעלזער רב אליין טאר נישט בויען קיין מקווה, און ער פארט ארום איבער גאנץ ארץ ישראל און ער שנארט געלט איבער די גאנצע וועלט. און ער מאכט פסול'ע מקוואות, כ'האב יעצט אויך געטראפן זיינס א מקווה וואס איז געווען פסול, די דאך איז געווען פסול, כ'האלט אין איין טרעפן פסול'ע מקוואות פון אים, און. ס'איז געווען א ליטווישער רב איז אריין צום בעלזער רב מיט אים, ס'האט געהייסן אז ער גייט פרא, נישט געוויסט, און יענער האט אנגעהויבן צו שרייען אויפן בעלזער רב אז ער האט אים געגעבן א בריוו, האט בעלזער רב אים געגעבן נאך א בריוו אז ער טאר נישט בויען אליינס ער מוז נעמען העלפ. יעצט דער צווייטער בריוו, דאס בלייבט אין שיפלעדל. איך פארשטיי בכלל נישט דעם בעלזער רב, מילא מען ברענגט אים א ספר, זעהט ער וואס יענער מחבר איז, אבער איך פארשטיי נישט, דו גייסט געבן א צעטל אויף א ספרדישן פרענק אז ער מעג בויען מקווה'ס? אויב דו אליין קענסט דען בויען א מקווה בעלזער רב, דו קענסט דאך אויך נישט בויען, דיינע דיינים קענען אויך נישט, איך האב פארראכטן ענקער מקווה אין מאנסי, ס'איז געקומען דער. וואס ער איז געווען דער משמש בקודש ביים הייליגן בעלזער רב ר' אהרן'ען, ער הייסט. הרב אהרן מרדכי רוטנער, מען הערט אויס וואס דער חי האט געטון, דער חי האט געזאגט אז עלף בחורים זענען נישט באגלייבט, שעים אן הים, קיצור ער האט גע'פסל'ט אלע עדות'שאפט פון די עלף בחורים, שוין דא אינגעלייט צווישן זיי, מען האט זיי אלע מאלעסט, א דר'ערטליגער, ער איז געקומען אויף אמעריקא און ער האט געזען אז די צינורות טויגן נישט און איך האב אלעס פארראכטן. שטייט זיי דא איז געשען זיינע דיינים קענען אויך נישט איז בקיצור איז דער חיה האט זיך געוויזן אז ס'טויג נישט און ער האט מיך גראד גערופן און איך האב אלעס פארראכטן מיר האבן דאך ענקערע דיינים געבויעט די מקווה זיי האבן נישט געוויסט וואס טוט זיך מיט זיך און נאכדעם איז געווען די אנדערע מקווה אין ווילימסבורג ס'געווען אויך געפילט מיט פסולים ס'האב איך פארראכטן אן אים נאך פאר ס'געקומען די א ר' מרדכי ראטענרינגער און ער האט חתונה געמאכט דא זיין זון. דער שמש פון די הייליגן בעלזער רב. היינט גלייב איך זיי גארנישט פאר די בעלזער. קען פסל'ען אלע אינגעלייט וואס זיי זאגן זיי מ'האט זיי מאלעסטעט ס'דא בחורים ס'דא פרויען. האט געמיינט אין תל אביב וועט אויך אזוי גיין? איך וויל ענק עפעס זאגן. דזשאסט גיוו מי א ליטעל מאר טיים עטס וועט זעהן וואס גייט געשעהן מיט די פירער ברידער. עטס ווייסט ווער ס'איז געווען א פירער? היטלער האט געהייסן דער פירער. הער פיהרער, און מיט דעם איז דער בעלזער רב ארומגענומען מיט די פיר פיר חיות. עניוועי, איז לאמיר גיין יעצט ווייטער. סאו, האט דער בעלזער רב אים געגעבן א בריוו אז ער קען מאכן מקוואות, און ער קען נישט מאכן. און היינט לויפט ער ארום מיטן בעלזער רב'ס בריוו. ער גייט נאך געלט, ער שנארט געלט. אלרייט, ער שנארט ביי די ספרדים, ער טאטשט נישט די אשכנזים. אבער למעשה, ער האט יעצט געבויעט א נייע מקווה פאר אסאך געלט, ער האט איבערגעפיקסט אן אנדערע מקווה פאר אסאך געלט, און אלעס איז אין דר'ערד. און ברוך השם דא זענען זיי נישט אזוי אזוי ווי סאטמאר איז געשטימט ער איז אין די שיטה און אז ער איז נישט אין די שיטה און אז ער איז יא מעג ער בויען פסול'ע מקווה'ס און אז ער איז נישט אין די שיטה טאר ער נישט בויען כשר'ע גיי דו פאר מיט ענק דא אז איך ווייז יעדן איינעם איך פאר דאך דא ארום מיט מקווה'ס א גאנצן טאג איך ווייז זיי דעיס טויג נישט וועגן דעם און דעיס טויג נישט וועגן דעם און זיי הערן אלעס אויס און זיי פארצייכענען זיך און זיי גייען יעצט אלעס איבערפיקסען צוביסלעך יא צו ער יא אין די שיטה צו נישט אין די שיטה, דעטס אירעלעווענט, און זלמן לייב פיליפ האט סייעתא דשמיא פארוואס ווייל ער האט א ברייטן ברעטל א ביבער הוט, אבער ער איז אין די שיטה האט ער איינגעשטופט רב לייבישן אין תחת פונקטליך אינמיטן דארט וואו ס'איז ממש משכב זכר, ער האט געזאגט רוק דיך אביסל ווייל איך כאפ נישט פונקטליך דעם לאך, שעים אן יו אלל, שיטה, סייעתא דשמיא, עניוועי, איז דארף מען וויסן אז דער מענטש איז נישט קאמפעטענט. און אזוי דארף מען אויך וויסן אז דער גאנצער ועד המקוואות אמעריקע, מקווה יו עס עי, איז אויך נישט קאמפעטענט, זיי האבן נישט קיין ערנסטע רבנים, זיי האבן נישט מענטשן וואס זיי גייען מיט יעדן טריט, און נאכדעם איז דא דעם נואף'ס איידעם, דער וואס האט אפגע'חזר'ט האלב בארא פארק אין די מקווה, פליישמאן'ס איידעם, ער איז א מגיד שיעור, ער איז אויך נישט קאמפעטענט, ער קען זיצן זאגן א שיעור און ער בויעט מקוואות. ער הייסט איטשע טריגער, און ירמי' כץ אויכעט, ער זאגט שיעורים אין זיין כולל, און בויעט מקווה'ס אין דייטשלאנד דורך ווידיאוס. שעים אן אלל דעם. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב ענק געזאגט א זייער א חשוב'ע רב, איך טאר נאכנישט ארויסגעבן דעם נאמען, זייער א חשוב'ע רב, ער הייסט א מקובל, מענטשן קומען צו אים עצות און ברכות מיט אלע זיבן זאכן, די סוף איז געווען אז ער האט אנגערעיפט אפאר פרויען, מאנס געווען און פארטיג ווער, ס'איז נישט קיין חילוק. יעצט למעשה זאגט דא די פאליס, כ'וויל ענק נאר זאגן וואסארא נאמען עטס האטס מער די פאליס זאגט. די וואס האבן אויסגעהערט אין קאורט וואס ער האט געזאגט, די אלע וואס זיי האבן אים געברענגט אין קאורט, זאגט ער אזוי, אונז דערקעמער שוין די נידעריגע שפלות וואס ס'טוט זיך אפ ביי די רבנים, קודם הייבט זיך אן זענען גרויסע צדיקים, און זיי רעדן נאך וועגן שמירת עיניים מיט אלע זיבן זאכן, און נאכדעם לאזט זיך אויס זיי זענען די גרעסטע נואפים. איר הערט? הע הע, מ'האבן מיר זיך קונה געווען א גוטן נאמען. יעצט איז ארויסגעקומען א נייע זאך פון אן ארגענעזעישן MKL, עקיבא אשר פאדעווע, מסתמא איז דאס דער זון פון דעם פאדעווע דעם שייגעץ, שמירת הכשרות קהילה קדושה לאנדאן, שרייבן זיי אז זיי געבן, ווייסט די טעיפס וואס מ'טעיפט ארום באקסעס שרייבן זיי כשר לפסח נקי מחשש חמץ און קטניות. יוי, אונז האבן דאך אזוי אויף צרות מיט די רבנים. איז די גערער האבן מתיר געווען אַכט און פֿערציק שעה אז מען מעג קוקן אויפן אינטערנעט. ס'הייסט אזוי ווי מען זאל זאגן אזוי, די אינטערנעט איז דאך טמא, ס'א טמא'נע כלי, איז מיט א זונה טאר מען דאך אויך נישט גיין, מעט מאכן געוויסע צייטן ווען מעט זאגן יעצט איז דא אַכט און פֿערציק שעה ווען מען קען גיין מיט א זונה. ס'איז ממש, איטס אנבעליוועבל ווי משוגע זיי פארן די רבנים. יעצט, זיי האבן מתיר געווען אַכט און פֿערציק שעה כדי מען זאל קענען מאכן פסח שאפינג. האבן זיי מתיר געווען אז מען זאל קענען קויפן קליידער. מסתמא האט יענער באצאלט א גוטע פרייז. יעצט אין גער מעג מען האבן אינטערנעט, מען דארף נאר בעטן. ס'איז דא אזא ארגענעזעישאן וואס זיי טוען אין דעם, און זיי דארפן דיר עס מתיר זיין. יעצט מ'האט אויך מתיר געווען נאר אז מענער זאלן קענען קויפן קליידער און בחורים אבער מיידלעך האט מען נישט מתיר געווען סאו זיי דארפן גיין נאקעט ס'איז אנבעליוועבל איך וויל די רבנים בעטן עטס זענטס אריין אין א מלחמה וואס עטס האטס נישט איבערגעטראכט פארדעם אינטערעסאנט דער סטאלינער רבי איז נאך געווען די קלוגסטע פון אלע ער זאגט איך גיי נישט אסר'ן מענטשן דארפן עס האבן יעדער דארף וויסן ווי ער האלט און ער דארף זיך אליינס ווי מ'זאגט באזארגן זיין יצר הרע. כ'מיין, אפשר טאר מען נישט עסן מיט א לעפל זופ אויך נישט, פארוואס? ווייל מען קען עסן דערווייל טרייפע מיט א לעפל, און אפשר טאר מען נישט גיין אויף מאנהעטן מאכן פרנסה אויך נישט, ווייל ס'איז דא אין יעדע גאס א בתי זונות. כ'מיין, יעדער מענטש איז ריספאנסיבל פאר וואס ער טוט. זענען אריין אין א משונה'דיגע מלחמה, מען האט זיי איינגערעדט אז דאס איז קדושה וטהרה און צניעות, זיי זעען זיי קענען נישט לעבן אן דעם, האבן זיי יעצט א סיריעס פראבלעם, האו דו ווי קליים אוט, וויאזוי זעמער אונז מסביר אז. ס'איז געווען א מיסטעיק. משה ישעי' האגער, דער פריעריגע וויזשניצער רבי, ער איז אויך געווען א אפגעפליקטע בהמה, ער איז געווען א צדיק און א ערליכער איד, אבער א אפגעפליקטע בהמה, פונקט אזוי ווי זיין זון סרול'ן. קוק אן סרול'ן, קוקסט אן ר' משה'לע מיט אפאר יאר גערוקט. איז דער ר' משה ישעי' האגער האט געזאגט ער האט נישט נאר איין זון, אלע האבן געוואוסט אז דער רבי האט נאר געהאט איין זון מענדעלע. און ער האט אמאל געזאגט א דרשה, ס'איז דא צו זעהן, ער האט געזאגט אז ער איז געווען זייער א שווערע בחור אלס בחור און ער האט געהאט אינפעקשאנס און דיזיזעס און די מאמע האט געליטן פון אים, בהמה דו, יעדער האט א קינד אין שטוב וואס האט מ'האט געליטן פון אים, איז וואס? גייט מען ברבים עס אויספאוקן? ער זעהט אויס אזוי ווי דער סיגוטער, ער וואלט אנגעהויבן צו רעדן און רעדן רעדן האט דער עולם געזאגט העעעcc דאס זעלבע האט ר' משה'לע געטון, האט אויסגעקאטענט אלעס, פארוואס? ווייל מענדעלע האט אים פארדרייט א קאפ, די צווייטע ווייב האט געזאגט ער פלעגט סטראשען דעם טאטן, און זי האט זיך אויפגערעגט און זי האט עהם געזאגט וועסט נאכאמאל סטראשען דיין טאטן וועל איך דיר געבן צוויי פראסקעס. ער האט געדארפט וויסן, מען שלאגט זיך יא, אבער ביז א לימיט, מען מאכט נישט יענעם אוועק אינגאנצן, פארוואס? ווייל מענדעלע האט דיר פארדרייט א קאפ? מענדעלע איז אזוי קראנק ווי דיין ווייב, ווי די דעעשער ווייב דיינע, ווי די דעעשער רעבעצן, אזוי פונקט די זעלבע קראנק, האט אנגעארבעט א חורבן אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, יעצט וויאזוי ציעט מען עס צוריק? די זעלבע מיט די אינטערנעט, אלע רבנים ווארלד ווייד האבן אנגעמאכט א חורבן, סאו וויאזוי ציעט עטס עס יעצט צוריק? אַכט און פֿערציק שעה מעג מען יא האבן, יונגלעך מעגן יא קויפן, מיידלעך דארפן נישט קויפן, העי, יו אר אלל סטופיד און קרעזי און יו לוק רידיקולעס, הייבטס אן צו זאגן רבותי, מיר זעמער אז די וועלט מוז עס האבן, און מיר זעמער אז די וועלט. פייפט זיך אויס אויף אונז, אונז קען מען נישט קאנטראלירן קיינעם, אפילו די גערער וואס זיי מיינען זיי קאנטראלירן דעם תשמיש בין איש לאשתו וויל איך ענק זאגן, איך רעד דא מיט הונדערטער יונגעלייט, זיי זאגן מיר אלע, זיי זאגן דארפסט דיך אויף דעם נישט רעגן, אז ס'איז דא די תקנות אין גער דארפסט דיך נישט רעגן, דאס איז נישט דיין עיקר פראבלעם, דיין פראבלעם איז מ'זאל נישט געבן די מעדעצינען פאר די בחורים וואס ס'הרגעט זיי אוועק די תאווה, אבער דו דארפסט אונז זאגן וועגן דעם ענין אז מ'זאל נישט פאלגן דעם קאמאנדע, אונז פאלגן מיר עניוועי נישט. זאגט מיר א גערער, הלוואי זאל איך פאלגן דעם אייבערשטנ'ס זיין הלכות נידה, ווען ס'כאפט מיך אן די תאווה טו איך עס אפילו ווען ס'איז א נידה אויכעט, קען איך זיצן צוועלף טאג מיט איר אין איין צימער און זיך איינהאלטן? זאג איך מיכאל דו דארפסט גיין פאר טערעפי ווייל אלע, רוב, יונגעלייט קענען זיך איינהאלטן, זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת, מיין ווייב איז אויך שולדיג אין דעם, זי רייצט מיך אן, ווען זי כאפט אן די תאווה ווען ס'איז א נידה, קען זי מיך אנרירן ביינאכט אין בעט, מ'ווערט א קישוי אבר, וואס זאל איך זאגן? דעיס זאלט עטס ארבעטן קדושה וטהרה. נישט די אלע שטותים אינטערנעט שמינטערנעט, די מהנדס האט געהאט א יענץ מיט די אלע שטותים געבן בחורים מעדיקעישאנס, דעטס דעדלי ראנג, ווען א בחור קומט צו צו א קישוי אבר און ער איז נישט מהרהר און ער קראצט זיך נישט און ער רייבט זיך נישט צווישן די פיס און ער רייבט זיך נישט מיט די הענט און ער זעהט קרי ביינאכט קרי, דאס איז א נארמאלע זאך, ס'איז נעטשורעל, ס'איז נאטירליך, און תנאים און אמוראים האבן עס אויך באקומען, כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט, די גמרא זאגט. אז ס'איז געווען איינער וואס איז געגאנגען רעדן מיט א מטרוניתא, און ער איז ארויסגעקומען, און ער איז געגאנגען גראד אין מקווה, האט ער געפרעגט, במה חשדתוני? וואס האסטו מיך חושד געווען? האבן זיי געזאגט, מ'האבן מיר געהאלטן שמא טלטול הדרך, ביסטו צוגעקומען צו קרי, און ער איז געווען א תנא אין די גמרא, מ'טאר נישט ארבעטן צופיל, דאונט אווער דו איט. און אז מ'טוט עס נישט אווערדאען פארט מען גוט, און טאמער נישט איז זי גערעכט, זי איז א יונג ווייבעלע, זי ווייסט נישט פון קיין חכמות, קענסט אנקוקן יעדע גערע פרוי וועסטו זעהן אז זי איז אויסגעשמירט און אויסגעפוצט און זי גייט נישט בצניעות אזוי ווי אן אונגערישע גייט, כ'האב געזעהן א בילד ווי די גערע רעבעצן האט געזאגט א דרשה פאר פרויען זי גייט מיט אן אויפגעדעקט שייטל, דארט איז אזוי געווען דער מנהג, אבער מ'קען נישט טוהן גארנישט קעגן דעם ווייל דער סוף גייט זיין אז דאס נאך איין צי טאן מיטן שטריק ביסטו פערטיג מיטן גאנצן. ס'געווען אמאל א בחור, ער איז געגאנגען אויף שידוכים, ער האט אבער געהאט גוזמאות, גוזמאות פון רבי בר בר חנה, און דער טאטע האט אים אויסגעלערנט, קיינער וויל דיך נישט ווייל דו רעדסט ווי א משוגענער, איך וויל דיר געבן א שלעפ, העסטו וויסן דו האסט שוין גערעדט צופיל. שוין, איינמאל גייט ער ביי א בעשאו און דער טאטע זעצט זיך לעבן אים און ער הייבט אן מסביר צו זיין אז ער האט אמאל געזען א הונט, וואס דער הונט האט געהאט אזא לאנג וויידל ווי דרײַ הונדערט מעטער, בקיצור געבט אים דער טאטע א שלעפ. זאָגט ער טאַטע, נאָך איין שלעפּ אַז דו געבסט, בלייבט דער הונט אינגאַנצן אָן אַ וויידל. דאָס זעלבע איז דאָ אויכעט, מע ציט אויס דעם עולם, די פרויען טוען זיך אָן זייער מאָדערן, זענען זונות, פּראַסטיטוטס, איך קען פון זייער אַ סך, וואָס זיי באַקומען נישט אין דער היים, דעי גאָו אַוט, ענד דעי נאָט עפרעיד טו דו איט, ווייל זיי פילן, אַז זיי באַקומען נישט. און די פּרשה פון אסתּר וויינשטיין, דאָס וועט ענק לערנען אַ לערנען. עטס מיינטס, אַז ס'איז שוין געענדיקט די פּרשה? ס'איז נאָך נישט אָנגעהויבן, איינער האָט אַריינגעהעקט אין אירע, אימעילס, און יענער איז געקומען צו די פאליס האט זיך געשטעלט אז ער האט עס געטון, און ער האלט עס ביים ארויסגעבן, ס'איז דארטן דא רחמנא לצלן, זי זאגט איר מאן האט איר געמאכט פאר א זונה געשלעפט צו מענער ווייל ער האט נישט געטארט, דער קאמענדאנט האט געזאגט ער טאר נישט, און דער סוף איז זי געווארן אראפ פון וועג, ווען דער פאטער אירער דער אירענשטיין געגאנגען נאך די שבעה הערן א קאנדאולענס פון גערער רבי'ן האט ער אים נישט געוואלט אויפנעמען האט אים געזאגט ער מאכט אים אויס גבאי בית הכנסת א גערער רבי לאזט זיך נישט פאפן און קיינעם נישט באצאמען און די אלע טרעפט מען נאכדעם אין בתי זונות מיט אשת איש און אזוי ווייטער די מין הייליגקייט וואס דער פריעריגער גערער רבי האט געוואלט איינפירן דער בית ישראל דאס איז געווען פאר זיינע נאנטע פאר ידידים אבער פאר די גאס די גאס, איך זאג אין אלע מיינע שיעורים, זאל, ווען דיין ווייב איז ריין זאלסטו שלאפן מינימום. צוויי אבער דריי מאהל א וואך די ערשטע פאר יאר. שטותים מיט הבלים, נישט אין דעם ליגט די קדושה. די קדושה ליגט ווען ער גייט נאך דעם אין מקווה און ער קוקט דארטן ווי יעדער קראצט זיך און ער קראצט זיך מיט. ס'דא יעצט א פרשה דא אין ארץ ישראל אין איינע פון די חשובסטע מקווה'ס, דא א אינגערמאן שטייט דארטן אין די שאוער און קראצט זיך און רייבט זיך און יעדער קוקט דאס צו. בקיצור מ'האט אים געהאלטן אין איין זאגן ויהי כאמרם אליו יום יום באמרם אליו יום יום ס'האט גארנישט געהאלפן האט מען געזאגט זיין ווייב זאלסט וויסן דיין מאן איז א חזיר איז זי געגאנגען זי האט אים גע'גט קיינער זוכט נישט היינט א חזיר פון די שטאט זי האט אים אפגע'גט. און געס וואט? ער איז א גרוש און יעצט רייבט ער זיך אלס גרוש. מען קען נישט נעמען דעם יצר הרע און אים מאכן פאר נישט, ווייל ווען מען קען וואלט קיינער נישט געגאנגען וואוינען מיט א ווייב אויך נישט, און קיינער וואלט נישט געגאנגען ברענגען קינדער אויף די וועלט, נאר דער יצר הרע איז זייער פאוערפול און א מענטש טוט וואס נעטשער מאכט ער זאל טון. נאר וואס, מען דארף זיך קאנטראלירן, ווען זי איז א נידה טאר מען נישט, מען טאר נישט שטופן איבעראל וואו מען טאר נישט, אבער ווען זי איז ריין, און דו ווילסט גיין וואוינען מיט איר, העי! צוויי דריי מאל א וואך זיכער, אויכעט אז זי מוז מסכים זיין, ווען נישט איז עס א רעיפ, דאס הייסט בני אנוסה, און אז ער ברויך אביסל מער גיבט מען אים מער. סאו די רבנים דארפן ארויסקומען זיי האבן געמאכט א מיסטעיק, איט וואס א דעדלי מיסטעיק, זיי האבן נישט געווען באהאווענט, אין די טעכנעלאגיע, און זיי האלטן נישט אז די עראפלאנען, די אל על עראפלאנען, צו די דעלטא עראפלאנען, וואס זיי פארן אויף ארץ ישראל, זאלן ארויסנעמען די אלע טעכנעלאגיע פונעם פליגער. סאו, ווי העוו טו ליוו אין ריאליטי. ס'איז ארויסגעקומען יעצט א ספר פונעם סטאלינער רבי'ן וואס ער האלט, ער זאגט זייער שיין, א סכנה איז דא דערין, אבער א איסור קען מען נישט מאכן, כ'האב עס ארויפגעלייגט. ביי מיר אויפן בלאג, יעדער זאל עס קענען ליינען, ס'איז פֿיר און צוואַנציק פעידזשעס, און שוין. יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב ארויפגעלייגט א שיעור אויף פרשת ויקרא, שטעל דיר פאר, מסביר געווען איך זאל גיין אין מירון, כ'האב געדאווענט, כ'האב געזאגט ויצמח פורקני, און קאלט מיך אפ א גרויסער ראש ישיבה, כ'על אייך זאגן די אמת, כ'בין מער נתפעל אז דער ראש ישיבה הערט אויס מיין האטליין, ווי פון די גאנצע מעשה וואס כ'גיי ענק יעצט דערציילן. קאלט מיך אפ דער ראש ישיבה און ער זאגט מיר אזוי, הער מיך אויס. ר' וועלוועלע בריסקער האט געוואוינט דא אין ירושלים. און ער האט געדאוונט אין א שול, און ס'איז געווען אמאל עפעס א ספרדישער האט געזאגט ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה, האט ר' וועלוול נישט געענטפערט אמן. בקיצור, נאכן דאווענען פרעגט ער אים דער רב איז ברוגז אויף מיר פארוואס האט איר נישט געענטפערט אמן, האט ער געזאגט ווייל דער רמב ם ברענגט עס נישט אין זיין ספר אז מ'זאל זאגן ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה, שוין. זאגט ער אים אבער ס'איז דא א ספר וואס דער בית יוסף האט געהאט אזא מורה דרך, א מלאך פון הימל, און האט אים געלערנט זאכן, האט אים געזאגט מוסר, און דער בית יוסף ברענגט אסאך מאל צו פון אים, אין הלכות מקוה איז עס אויך דא, אז ער האט פארענטפערט עפעס א שיטה פון מהרי ט אייציק, זאגט ער אים אין הימל פרייט מען זיך מיט דעם וואס דו האסט עס אזוי שיין פארענטפערט, נישט קיין חילוק, ס'איז דא א ספר ס'הייסט מגיד מישרים, דער בית יוסף האט געהאט א מגיד מישרים, זאגט דארטן דער בית יוסף אז מען זאל זאגן ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה. זאגט ער דאס פארן בריסקער רב, קוק אז דער בית יוסף פסק'נט דאך אבער אז מען דארף יא זאגן, רופט זיך אן דער בריסקער רב, נו זעסטו דאך אז כ'האב גוט און קלאר פארשטאנען דעם רמב ם. איז למעשה דאס זייער א טיף געדאנק, ער זאגט כ'האב פארשטאנען דעם רמב ם, ס'מיינט אז דער רמב ם האלט אז מען דארף נישט זאגן. בקיצור, זאגט מיר יענער רב זייט נישט אזוי אפסעט, זייט נישט אזוי אנגעווייטיגט אז איר האט נישט געקענט זאגן ויצמח פורקניה, אשכנזים זאגן נישט דער רמב ם פסק'נט אז מען זאגט נישט, ר' וועלוועלע בריסקער האט אויך נישט געזאגט און שוין. אבער כ'האב א מורא'דיגע הנאה ווייל דער ראש ישיבה איז באמת א איז א כלי קודש, א תלמיד חכם, א ירא שמים, אז ער זאל אויסהערן דעם ערשטן טאג מיין האטליין דאס איז ביי מיר א חידוש, ווייל ער האט מיך אפגעקאלט דעם זעלבן טאג וואס ס'איז ארויף. ס'איז ארויף אין אמעריקע געווען מסתם דאנערשטאג פארטאגס און ער האט מיך אפגעקאלט שוין דאנערשטאג אינדערפרי. ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, מ'דארף זאגן פאר סרול האגער המצרי אז ס'איז שוין דא נאך א הערער. ער האלט אז ס'איז דא זעכציק, צוויי און זעכציק, פיר און זעכציק הערערס. ס'איז דא נאך איינער וואס הערט. עניוועי. די רבנים אז זיי הערן עס האב איך הנאה ווייל זיי, פשט נישט איך רעד צו זיי, אז איך רעד צו זיי רעד איך דאך צו יעדן, מיט אנדערע ווערטער זיי האבן ישיבות אונטער זיך, זיי האבן מלמדים מחנכים, עניוועי יעצט עמער גיין ווייטער, איך בין דא אין מודיעין עלית און איך זעה דא הונדערטער נישט הונדערטער טויזענטער מענטשן אין די גאס ס'איז שוין טונקל אין א חצר גיי איך אריין פרעג איך אים מה הולך פה וואס גייט דא פאר איז דא דא א חלוקה מ'טיילט פאר אידישע קינדער אויף פסח יא די סאטמאר האבן אויך געמיינט אז זיי האבן באשאפן די וועלט און זיי האבן אויסגעטראפן אמעריקע און נאר זיי מאכן א חלוקה, איר ווייסט וואס דא טוט זיך? ממש מען קען פאר שמחה קען מען דא וויינען וואס דא טוט זיך, כלל ישראל ישראל קדושים אה! זיי טוען גוטע זאכן, ס'ברענען דא די לעקטערס אין די חצר און מען טיילט דא, ס'גייט א רויעך און מען בעט נישט קיינעם כרטיס, מען דארף נישט האבן א קעדילעק עס אויפצופיקן, שטעל דיך פאר ווען איך וויל קען איך דא אהיימגיין מיטן גאנצן סדר. כ'וויל נאר נישט ווייל ס'איז געמאכט פאר ארעמע לייט. ס'איז געווען אמאל א מענטש האט געקויפט מפטיר יונה, א ארעמאן, ר'האט עס געקויפט פאר צען טויזענט רובל. פרעגט אים יעדער, כ'מיין ביסט משוגע? דו האסט אים דאס צו באצאלן? זאגט ער, הער אויס, כ'וועל מיך אריינשטעלן צו די עשירים, וועל איך בלייבן אן עושר, ווען נישט וועל איך אייביג בלייבן אן ארעמאן. דאס זעלבע דא אויכעט, כ'גיי כאפן א פעקל, כ'וועל חלילה בלייבן א כאפער פון פעקלעך, נאנאנאנא, מיר זאל דער אייבישטער געבן. נישט סאטמאר און נישט די לויפערס, כ'ברויך פון זיי ביידע גארנישט האבן. כ'האב געוואלט זאגן א פאני סטארי, כ'זיץ דא אין א רעסטוראנט און איך עס, מילכיגס, נאכדעם גיי איך אריין אין די רעסטוראנט איך וואש מיר די הענט מים אחרונים אזוי ווי דער דין איז מ'דארף זיך וואשן די פינגער ביז די פרקי אצבעות און איך טו וואס מ'דארף, כ'האב איבערגעלאזט מיין טמא'נע כלי אויפן טיש אינדרויסן. זאל ער נעמען קען עסן אינדרויסן. גייט דארטן דורך איינער און ער וויל עס כאפן, ער האט געטראפן א איינעם'ס דאס טעלעפאן. בקיצור ער האט עס געטראפן און ס'איז גוטע נייעס, האט עס געטראפן. געב איך אים א זאג, אנטשולדיגט איך בין ארויס געגאנגען, אנטשולדיגט דאס איז מיין, אבער איר טארט עס נישט אנרירן דאס איז א טמא'נע כלי. זאגט ער אה דאס האט די גאנצע זאך, זאג איך יא עס האט די גאנצע זאך, לייגט עס אראפ, איר טוט עס נישט אנרירן. ס'גוט, אונז שלאג מיר זיי צוריק, אונז גיימיר זיך מער נישט לאזן פון רבנים. עניוועי, איך פאר דא דורך יעצט, כ'בין דא געפארן א יאר צוריק, און ס'איז געווען א טאוול אז מ'פארקויפט די עוז והדר, און איך בין אריין, כ'האב געזאגט נעם עס אראפ ווייל דאס זענען חברה וואס האבן אפגעהארגעט כלל ישראל, כ'האב אים פארציילט די גאנצע מעשה, כ'פאר יעצט דורך דעם זעלבן ספרים סטאר נאכאמאל און ר'האט טאקע נישט דעם סיין מער, ער האט עס דעמאלטס אראפגענומען, און עס קיינמאל נישט צוריקגעלייגט. עטס זעהט וואס אן איידעם קען אנמאכן א גאנצע פראבלעם אין א שטוב, צו צוברעכן א שטוב, צו צוברעכן זיין שווער'ס גרויסע ביזנעס, אלעס צו צוברעכן, פארוואס? ווייל ווען מ'האט אים גע'מל'עט האט מען אים צו איבערגעלאזט צו א לאנגע ערווה, און עס איז געווארן צו לאנג, עס איז נאכגעלאפן נאך קינדער, אפשר ווען מ'שניידט עס אים אראפ ווען אינגאנצן וואלט עס ווען בעסער געווען. דער רבי דער דברי יואל האט אמאל געזאגט, אין די ישיבה האט ער עס געזאגט, עס איז געווען צוויי גבירים אינדערהיים אין א שטאט, און די גאנצע שטאט האט זיך ארומגעקריגט ווער איז א גרעסערע גביר, יש אומרים אברהם און יש אומרים יצחק, יעדער האט געהאט א מיינונג, בקיצור איינמאל נאך אסאך יארן איז געשען א גרויסע שריפה, א פייער, ביי ביידע גבירים, איינער האט זיך צוריק געבויעט אין א ממש אין אפאר טעג, אמאל נישט געווען קיין פייער אינשורענס, האסט געהאט א פייער האסטו אלעס פארלוירן, דער צווייטער האט קיינמאל נישט צוריק צוריק זיך געבויעט, איז געבליבן אן ארעמאן, האט די שטאט דעמאלטס געזעהן ווער ס'איז די געווען דער אמת'ער גביר, האט דער רבי דאס געזאגט לגבי די ליטווישע מיט די חסידים, די ליטווישע זענען אויסגעגאנגען מיט מיידלעך, זיי האבן זיך געפירט זייער פראסט. יעצט אפילו אין די ליטע איז אויך קיינמאל א בחור נישט אויסגעגאנגען מיט א מיידל, דאס איז אן אמעריקאנער זאך, א אויסגעלאסן. קייט. אמאל אין די ליטא ווען א בחור איז אויסגעגאנגען מיט א מיידל האט מען אים ארויסגעטראגן פון די ישיבה און באגלייט ביז אויפן באן סטאציאן און ארויפגעזעצט אויף באן ער זאל זיך אוועקפארן אבער היינט איז געווארן א צע צעלאזעניש א יעדער גייט אויס. חסידים האבן געהאט דעם זעלבן אלטן טרעדישן, געזען א מיידל ביים טאטן אין שטוב אפאר מינוט אמאל א שעה און אמאל צוויי מאל זיך געזען און מ'האט געטון א שידוך מ'האט נישט ארומגעהאנגען און כדומה. על כל פנים, דער רבי האט געזאגט, יעצט זעהט מען ווער ס'איז דער אמת'ער דרך פאר אידישקייט. די ליטווישע האבן געטענה'ט זייער דרך איז דער אמת'ער דרך, און די חסידים האבן געטענה'ט זייער דרך איז דער אמת'ער דרך. איז געקומען א וועלטס מלחמה, א גרויסע וועלטס מלחמה, און די חסידים האבן זיך גראד צוריקגעבויעט אויפן אלטן סיסטעם אזוי ווי אינדערהיים, און די ליטווישע זענען געבליבן אנגעזעצט. היינט גראדע זענען די חסידים פונקט אזוי שלעכט ווי די ליטווישע, היינט איז שוין נישט דא קיין גרויסע נפקא מינה צווישן זיי, אבער על כל פנים אזוי האט די רבי אמאל געזאגט. יעצט לענינינו, וואס איך וויל ארויסברענגען איז אזוי, ס'איז דא א מחלוקת אלע יארן געווען, ס'איז דא אלע ראשי ישיבות זענען געווען פארמישט, דער שייגעץ, ראזענבלום, א ראש ישיבה אן עוכר ישראל א שמוציגער הונט משמרת הפופיק האט איהם גענוצט פאר אלע זייערע שייגעץ שטיק און מען געקומען אן אלטע ראש ישיבה דעמאלטס ווען איך האב געהאט צו טוהן מיטן האטליין די ערשטע צייטן מיט אכט ניין יאר צוריק בקיצור זענען זיי געלאפן צו איהם ער זאל אונטערשרייבן אונטערשרייבן ער האט נישט געוואלט אונטערשרייבן ווייל ער האט געוויסט דעם אמת ער האט נאר ארום נישט מיט די חברה ווייל ער האט מורא געהאט פאר זיי. עניוועי ער האט נישט אונטערגעשריבן. ס'איז דורכגעגאנגען אפאר חדשים און דער האטליין האט אנגעהאלטן כרגיל ווי מען זאגט אזוי ווי געווענטליך איז געגאנגען זיין גבאי און ער קאלט מיך אפ איך זאל אראפקומען צום ראש ישיבה ער וויל מיט מיר רעדן מען וויל זיך דורכרעדן און דורכקומען זאג איך אים אזוי קודם כל ער איז נישט מיין ראש ישיבה ווייל איך האב אין די ישיבה ווי ער איז געווען ראש ישיבה קיינמאל נישט געלערנט צווייטנס איך האב א קרוב משפחה זאגט ער אזוי, ער זאגט דאך אזוי זיס, זאגט ער נחום מיך האט מען קיינמאל נישט ארויסגעווארפן פון קיין ישיבה, איך ווייס נישט וואס יעדער באקלאגט זיך, זאגט ער מיך האט מען קיינמאל נישט אריינגענומען, ביי די עלף בין איך שוין געווען אין די גאס, עניוועי, זאגט מען איך זאל קומען צו רבי ראזענבלום ער איז פון די עלטסטע ראש ישיבה, זאג איך מיין ראש ישיבה איז ער נישט געווען, איך קען אים נישט, נאכדעם האבן זיי אנגעהויבן אז ער וועט ערלעדיגן אז מען זאל אראפנעמען דעם חרם און מען זאל ארויפלייגן אראפנעמען, זאג איך אים דאס איז אירעלעווענט, דאס אלעס האט ער געדארפט ערלעדיגן פאר מען האט עס ארויפגעלייגט. ווילסט זיך מיט מיר דורך רעדן? האסט אויסגעשאסן דיין לעצטע באמבע און וואס גייט יעצט זיין? יעצט ביסטו פיניש, מיט מיר קען ער נישט זיך אראפזעצן. דעמאלטס האט דער גאבע זיינער, כ'ווייס וואס ער איז דארט, האט אנגעהויבן צו זאגן, אבער איר ווייסט, אונז זעמער שטארק און אונז קעמער. זאג איך אים, לאמיר דיר עפעס זאגן, אז דו ווילסט רעדן די שפראך וויל איך דיר זאגן, וואס דו האסט האב איך אויכעט. וואטעווער יו העוו טו סעל האב איך אויכעט. איך בין פונקט אזוי שטארק ווי דיר, איך בין גארנישט שוואכער פון דיר. קעיס סענעריאו וועסטו מיך ארויסווארפן פון אלע שילן פון ווילימסבורג וואס עטס האט שוין געטוהן, מער פון דעם קענט עטס נישט טוהן, איך בין א יומען ביאינג און איך וועל אזוי לאנג לעבן וויפיל דער אייבערשטער האט מיר געגעבן צו לעבן, און איך האב נישט קיין מורא נישט פאר קלאר און נישט פאר דעם ראש ישיבה, איך האב געזאגט בכלל זאלסטו וויסן ס'האט מיר דערציילט א תלמיד וואס ער האט געלערנט ביי ראזענבלום אז ער איז אזא אפגעריסענער פערד געווען ער פלעגט אריינקומען צום שיעור און פרעגן א קשיא און יעדער בחור האט זיך נעבעך געמוטשעט צו פארענטפערן און ער האט צו צעוואסערט און געמאכט פון אים אש און פארעך, און אויב האט ער נאך געוואלט אז דער בחור זאל אויסהערן זיין תירוץ, פארשטייסט אז דער דא אלטע אזיאטישע מארמאראשע בהמה, עניוועי. איז דער ראש ישיבה ראזענבלום האט געבעקט די חזירים אלע יארן. יעצט, דער ראביי ראזענבלום איז ארויפגעקומען אויף יענע וועלט, אזוי ווי ס'איז דא יעצט קארטלעך וואס מ'האט ארויסגעגעבן אז מ'זאל נישט אויפנעמען די בחורים, מ'מאכט צו צרות, די בחורים זאגן ס'איז ממש דעט טרעטס, זיי האלטן זיך ביים הרג'ענען. די זעלבע זאך איז אז ראזענבלום איז ארויף געקומען די בית דין של מעלה זאגט אונז לאמיר דיך אויך נישט אריין אין ישיבה של מעלה זאלסט גיין וואו דו זאלסט גיין דו האסט געהארגעט בחורים ווער ס'געדענקט א נאמען יצחק קויפמאן איך וויל נאר ודי לחכימא ברמיזא מען האט אים ארויס געווארפן און ער איז געווארן א מחלל שבת און איך וויל נישט זאגן וואס איז נאכדעם געווארן, ער איז נאר געווען איינער און דעם האמיר געקענט, ס'איז דא הונדערטער אזאלעכע. אמאל איז געקומען א איד צום חזון איש אז ער איז געפארן נאך געלט, איז מאנכע דערציילן'ס אויף ר' אהרן קאטלער, און ער האט נישט מצליח געווען, פרעגט אים דער חזון איש האסט ממש נישט געמאכט גארנישט, זאגט ער אפילו די שפעזן נישט, זאגט ער איז א סימן ביסט געפארן, ווייל דו האסט געהארגעט בחורים, האסט ארויס געווארפן, און כדי דער אייבערשטער זאל דיך נישט חלילה הארגענען האט ער דיך געשיקט אין גלות. און יעצט פון היינט מאל אן ווארף נישט ארויס קיין בחורים. גרויסע ראש ישיבה וואס זאגן הספדים, זאגטס נישט קיין הספדים, זעטס מ'זאל נישט ווארפן בחורים אין גארביטש. און נאכדעם איז געווען דער סקוקולענער רבי מיט נאך אפאר משוגעים. יעצט איז דא א מלחמה יעצט צו נחום ראזענבערג איז גערעכט אז מ'דארף רעדן מיט קינדער, צו נחום ראזענבערג איז נישט גערעכט ס'איז מניוולת. יעצט איז געשען א וועלטס מלחמה. יעצט זעט מען. וואס געשעהט היינט איז דא פון בני ברק פון די עיר הפעדעפילים איז דא א מוראדיגער ארטיקל אין צייטונג מען האט אויפגעפיקט א זיבעצן יעריגן בחור וואס ער האט געמאכט סעקס מיט א זעכצן יעריג מיידל יעצט בעסיקלי קען מען אים גארנישט טוהן קודם ער איז דזשווענייל און צווייטענס זיי האבן זיך געהאט אפגעשמועסט ווייל מען טאר דאך נישט רעדן מיט די קינדער און זיי זאגן אז מען טאר נישט רעדן מיט א יונגל אדער מיט א מיידל איז נישט דער יונגל האט געוויסט ער טאר נישט רעדן מיט א מיידל און נישט די מיידל האט געוויסט זי טאר נישט רעדן מיט א יונגל זיי האבן זיך געקענט ווייל זיי וואוינען נאנט איינער לעבן אנדערן. סאו א גוט מארגן, א גוט יאר, א גוטן טאג, וואס מאכסטו, דו זעסט אויס אזוי גוט, אזוי שיין, אלל איט טעיקס איז ממש גארנישט, און ממילא וואס איז געווארן דער סוף? אז דאס מיידל האט געוואוסט זי מעג רעדן מיטן בחור, און דער בחור האט געוואוסט ער מעג רעדן מיטן מיידל, און ווער האט זיי דען געזאגט אז מען טאר נישט אריינשטופן אין לאך? נאובאדי טאלד דעם דעט, מען האט דאך זיי אפילו נישט געזאגט אז מען טאר נישט רעדן, און ס'איז גאנץ גוט געגאנגען אין די געשפרעכעריי. איז במילא קאלן זיי יעצט אפ מיט א בלוטיגן קאפ, יוי, ס'איז געשען אין בני ברק, ס'וועט נאך געשען נאך, כהנה וכהנה. ווי לאנג גייט עס צו שוין אהן מסביר זיין פאר א מיידל אז דו טארסט מיט א בחור נישט רעדן, דו טארסט נישט גיין נאנט צו א בחור, און ווי לאנג נישט מסביר זיין פארן בחור אז דו טארסט נישט רעדן מיט א מיידל, טאר נישט זיין, ס'וועט קומען נאך און נאך און נאך. און כ'וויל ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, ס'איז געשען די וואך, ס'איז ממש איז א הארצרייסעניש, א רב קאלט מיך אן און ער זאגט מיר האסט פארציילט, צוויי מעשות, איין מעשה איז געווען א מעשה פון א טאטן וואס ער האט א פערצן יעריגע טאכטער וואס דער שוואגער האט מיט איר געוואוינט, ער האט איר גערעיפט, ער האט פארגעסן ארויסצונעמען דעם אבר פאר ער האט אריין געשפריצט די זאמען איז זי פארשוואנגערט געווארן, כ'האב עס פארציילט אויפן האטליין, און די שטוב איז צובראכן, דאס מיידל, מען האט איר צוגענומען די קינד, דער טאטע האט זיך געשלאגן, מען האט עס צוריק געגעבן, אבער זי מוז וואוינען אין א קיבוץ, נישט אין די גאס. געשעפט, ווייל זיי ווילן אויך נישט אז מען זאל זעהן זעכצן יעריגע מיידלעך שלעפן זיך מיט בעיביס, און אויכעט אין די זעלבע צייט מוז זי גיין אין סקול און מען געט איר העלפ, ס'גוט מיר זעמער גוט אין דר'ערד. און נאר מען פארציילט נאך א מעשה פון א פרוי וואס האט געגעבן בירט און ס'איז געקומען דער מאן אירער און ער האט געוואוינט מיט די שוועסטער ווייל די שוועסטער האט צוגעהאלפן אין שטוב, איז קודם האב איך מסביר געווען אז דאס איז אן ערווה דאורייתא מיט א ממזר, געקומען רבנים זיי האבן אפגעקאלט סאיז דאך געבוירן געווארן נאך פארדעם, קינד, זאג איך, מען רעדט נישט פון דעם קינד וואס איז געבוירן, מען רעדט פון דעם קינד וואס זי האט מפיל געווען, זי האט עס ארויסגענומען און געמאכט אן אבארשן. באט עניוועי, דאס איז געווען בעיסיקלי פאר פאריגע וואך די האטליין, פיל מיט מנוולות, ברוך השם, יא, ליידער, מנוולים, פוי! עניוועי, וויל איך ענק זאגן, האט מיך געגאנגען א רב און מיך אפגעקאלט, און האט מיר געזאגט, רבי איד, דו מוזט רעדן א גאנץ אריכות וועגן די עניינים, ברידער און שוועסטער, פאסטער, קודם האט ער מיר געזאגט ער גלייבט נישט אז ס'איז אמת, אבער איך האב אים געזאגט איך קען דיר געבן דעם טעלעפאן פון דעם איד ווייל ער האט געבעטן אז מיין זון זאל אים קאלן ווייל זיין ווייב האט צוויי הונדערט מיידלעך און אפשר וועט ער קענען אנטראגן א שידוך. שוין. בקיצור, דער רב האט זיך נישט געפוילט ער האט אנגעקאלט דעם איד און דער איד זאגט אים ס'איז אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. ס'איז ליידער אמת וואס. וואס נחום האט געזאגט. שוין, די פֿופֿצן וואוון. עניוועי, זאגט מיר דער רב ער האלט אז איך דארף רעדן אויפן האטליין אז ברודער און שוועסטער טארן נישט וואוינען אינאיינעם. זאג איך דעם רב ווען זענט איר ארויפגעקומען אויף די באן? זאגט ער איך ווייס נישט, אה, די לעצטע פאר חדשים. זאג איך רבי, איך האב שוין אויסגעגעבן צייט און כח און מסביר געווען אז דאס איז אן איסור נידה, אז שוועסטער איז די זעלבע איסור נידה פארן. טאטן און פארן ברודער, כ'האב דאס אלעס שוין מסביר געווען, כ'האב פארציילט א מעשה מיטן תולדות אהרן רבי'ן מיטן היינטיגן, אז דארט איז דא א משפחה וואס האט זיך נעבעך גע'גט ווייל די ברודער האט מיטגעוואוינט מיט די שוועסטער יארן יארן, דאס איז אין פאפנהיימ'ס משפחה, פאפנהיים איז אויך דארט אן איידעם, מ'האט אלעס געטוהן וואס מ'האט געקענט און כ'האב שוין גערעדט און כ'גיי עס נישט נאכאמאל איבערזאגן ווייל איר האט א גיסטע אז איך זאל עס איבערזאגן, איך גיי אייך זאגן איין זאך, I'll make it short and sweet, יעדער טאטע און יעדע מאמע אזוי ווי זיי זענען מחיוב צו ליינען קריאת שמע צוויי מאל א טאג און לייגן.

זאל מען גראד קומען פארציילן פאר טאטי און פאר מאמי, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג מען זאל רעדן דערפון, אזוי ווי ס'איז וויכטיג אז מען זאל רעדן מיט די קינדער אז מען דארף מאכן א שהכל פאר מען טרינקט אראנדזש דזשוס, און א בורא נפשות נאכדעם ווען מען טרינקט אראנדזש דזשוס, און א מוציא אז מען זאל מאכן אויף די חלה אדער אויף די מצה יעצט אין פסח. טאג. און די איבריגע זענט עטס אלע עתיד ליתן את הדין. סאו די מלחמה איז ווידער פאריבער. דער איז אנאדער סעט פארווערד דעט איך האב באקומען ברוך השם. די מלחמה איז פאריבער. אז ס'קענען וואוינען אין בני ברק א פרעמד יונגל מיט א פרעמד מיידל און מ'האט זי נישט אויסגעלערנט אז מ'טאר נישט אריינלאזן קיינעם אין דעם לאך און מ'האט אים נישט אויסגעלערנט אז מ'טאר קיינעם נישט קיין שום מיידל נישט אריינשטופן אין איהר לאך אדער אין אן אחור פון א בחור אדער אין אן אחור פון א מיידל איטס דזשאסט טו בעד, ענד לעט איט העפען, לעט די שאו גאו אן ענד אן ענד אן, ביז עטס וועטס מודה זיין, ס'האטס געלעבט אין א טעות, ס'האט קיינמאל נישט געטארט זיין די מין צניעות וואס האטס עטס איינגערעדט אז ס'איז צניעות. איינער פון די חשובסטע פון משמרת הצניעות. האט געטון וואס ער האט געוואלט, און ער האט נאך געשלאגן און געבאקסט, און איינער פון משמרת הצניעות האט מיר געזאגט בתורת עדות, ער האט געהאט אן אפעיר א לאנגע צייט מיט א מיידל וואס ער האט אויפגעפיקט אין ברוקלין נעווי יארד, סאו דאונט. טעל מי אז עטס זענטס געווען צניעות, אלע זענט עטס געווען חזירים מיט מנובלים. יעצט די פרשה איז ארויפגעקומען אויף גלי צהל און ס'קומט אויך ארויף אויף בחדרי חרדים, יעצט די חדרי חרדים בלעימט גראד די סאושעל מידיע ווייל זיי האבן זיך געקענט דורך די סאושעל מידיע, יעצט איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, דו קענסט בלעימען אויף דער אייבישטער האט באשאפן מיידלעך ממילא גייט מען שטופן מיט מיידלעך. קענסט דאס אויך טון, אבער אז דו ווילסט זיין ריעליסטיק, דער אייבערשטער האט אונז אראפגעשיקט מיט א תורה, און די גוים האט ער געשיקט מיט מענטשליכקייט, און יעדער האלט זיך צו זיינע זאכן. יעצט ווי קומט דאס אז דער בחור האט סאושעל מידיע? ווי קומט דאס אז מען האט עהם נישט געלערנט אז מען דארף דאס נישט קוקן, און מען דארף זיך נישט שרייבן מיט א מיידל? פארוואס האט מען עהם נישט אויסגעלערנט אז פונקט ווי מען גייט אין די גאס, טאר מען זיך נישט אפשטעלן רעדן מיט א מיידל, און אין די האלוועי טאר מען זיך נישט אפשטעלן רעדן מיט א מיידל, און ביינאכט אין א טונקלע גאס טאר מען זיך נישט אפשטעלן, האט מען געדארפט אויסלערנען מען טאר נישט אויף סאושעל מידיע אויך נישט, און דאס איז דער חורבן. דער חורבן איז אז עטס באהאלטס אלעס, מען איז נישט מסביר פארן בחור מיטן מיידל, מען זאגט גארנישט, ענד עט די ענד אוו די דעי בלעימען זיי עטס סאושעל מידיע. מען טאר נישט עסן מיט א לעפל אויך נישט, ווייל מיט א לעפל קען מען עסן נבילה און מען קען עסן כשר. עסט. אבער אזוי ווי עס קען דאך צוקומען מען זאל עסן נבילה טאר מען נישט עסן מיט קיין לעפל מיט די הענט זאל מען עסן זופ. איך זאג נאכאמאל פארן עולם, מען עטס באהענדלטס נישט דעם פראבלעם ווי עס דארף צו זיין, און ממילא טוט עס דורכפאלן. ס'א משוגענער דרוקט קארטלעך מען זאל זיין דעם טאטן א נאזן ספאנער. איך וויל ענק פארציילן א מעשה האט מיר דערציילט א איד, א בעלזער יונגערמאן, ער זאגט ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די גאנצע זאך מיטן אינטערנעט האט אים בעלזער רב געפרעגט זאג מיר דו האסט א לעפטאפ מיט אינטערנעט? זאגט ער יא. זאגט אים דער בעלזער רב איך וויל זאלסט עס מיר ברענגען מארגן אינדערפרי נאכן דאווענען וויל איך עס זען, זאגט דער יונגערמאן רבי עס פאסט נישט דארטן פאלן אראפ אזאלכע פיקטשערס פון מיידלעך און פון פרויען די די דאס דיך עקלען, זאגט ער אים איך בין א מנהיג און איך דארף וויסן פונקטליך וואס דארט גייט פאר, ער זאגט מיר אז דער רב איז געזעסן צוויי שעה און געוואטשט אלעס וואס גייט פאר מיט די אינטערנעט און מיט די און מיט די לעפטאפ. בעלז. און נאכדעם איז ער ארויס געקומען אז די בעלז ער וויל נישט אז בעלז יונגעלייט זאלן דאס האבן מען דארף זאגן פאר דעם בחור מען קען דארט טרעפן א מיידל מען זאל עס נישט באהאלטן ווייל אז דאס איז באהאלטן האט ער געמיינט ער האט געכאפט דעם טאטע מען דארף זאגן מען קען דארט טרעפן א מיידל און ס'איז צרות מען דארף רעדן אפן און גראד און מען דארף זאגן אז פונקט אזוי ווי דו טארסט נישט אין מיטן די גאס רעדן מיט א מיידל טארסטו נישט אויפן אינטערנעט אויך נישט רעדן מיט א מיידל ענד עז לאנג עז יו פיפל דאונט סי דיס פאר אן אימפארטענט טינג, גייט עטס האבן נאך א דורכפאל און נאך א דורכפאל און נאך א דורכפאל. יעצט ווי איז דאס אז די מיידל לערנט אין א היימישע סקול, פארוואס האט מען איר נישט געזאגט אז מען טאר זיך נישט שרייבן מיט א בחור אויף סאושעל מידיע? טא דאס איז וואס די פראבלעם איז דא. די פראבלעם איז דעט יור נאט טיטשינג די טשילדרען. דארט אויבן אויפן בוידעם איז דא א יריד, מען טאר זיך נישט אנכאפן אזוי ווי חמץ אום פסח צו אזוי ווי שבת מוקצה. הערטס אויף מיט די שטותים. מען דארף אריינברענגען אין יעדע סקול א לעפטאפ. מען דארף זאגן זעטס דאס, דאס איז דער לעפטאפ פון וואס מען רעדט, און מען דארף זאגן דאס האט א אינטערנעט וואס מען קען זיך הוקן מיט די גאנצע וועלט, און מען דארף זאגן מען טאר דאס נישט טון. חינוך איז וואס ס'פעלט ביי אונז, חינוך, חינוך און חינוך. אלעס איז צניעות און קיינער ווייסט גארנישט און יעדער טוט נעבעך וואס ער וויל. איך זאג ענק נאכאמאל, יעדער בחור וואס מען האט אים פארגייגען אין א מקווה פלעגט מיר אלץ זאגן, רב נחום וויאזוי האב איך געדארפט וויסן אז קיינער טאר מיך נישט טאטשן? און מיך אויסרייבן אין די מקווה, איט פעלט ווערי גוד, האב איך געמיינט אז מען מעג, ענד אנטיל יו דאונט לערן אופען, יו גאנא לוז, יו גאנא לוז די יוט, עטס וועטס פארלירן די יוגנט, און ס'איז אן אומגליק, דעיס ביסל וואס עטס פארלירט נישט די יוגנט, איז אויך נאר ווייל איך האב א האטליין, וועדער יו בעליוו איט אר נאט, און דעיס דארפטס עטס אויך טוהן, עטס דארפטס רעדן אפען, פוינט בלענק. א גוטן שבת און כל טוב.